א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהעלותך. ס'איז דא אין ארץ ישראל אין א ישיבה וואס א בחור פון פערצן פופצן יאהר נעבעך ער האט אויך באקומען נעבעך די קאראונע זיי כאפן נישט אז ס'קען ווינסטאן טשורטשיל האט אמאל געזאגט אזוי יו קען אטשיוו אין לייף עניטינג יו וואנט פראוויידינג יור ווילינג טו פעי די פרייז די פרייז פאר צווינגען צו עפענען ישיבות תלמוד תורה מקווה'ס און מיידל סקולס, איז די פרייז איז אז יעצט גייען עס די קינדער אויך האבן. יעצט, ס'איז געווען א פירער וואס האט געדרייווט אן עירפלעין, און ער האט פארגעסן ארויסצונעמען די רעדער פארן לענדן, ווייל זעט אויס מ'איז שוין א לאנגע צייט נישט געפארן, דארף מען זיך דאך צוריק צוגעוויינען, איז למעשה ער איז געפארן און ער איז אראפגעפאלן און ער האט געהארגעט ניינטי סעווען מענטשן, נאר צוויי זענען לעבעדיג געבליבן. עס איז געווען אין פאקיסטאן. מסתמא דא אידן ווי אידן און נישט דא אידן. יעצט, ס'איז כדאי אויסצוהערן וויאזוי אלע דעמאקראטס זענען דאך צודרייט, דער וואס ער לויפט יעצט צו זיין א פרעזידענט איז דא, כ'גיי נישט אפילו עס ארויפשטעלן, צענדליגע מאל ווי ער איז זיך סותר און ער רעדט נישט צו די זאך, און ווען וואס איז געווען אפאר הונדערט הרוגים האט ער גערעדט אפאר מיליאן, דעס זענען אלע קוקו קוקו, זיי האבן שוין מסתמא אלצהיימערס.

א סחור פארן קאפ, זענען זיי משוגע. יעצט איז דא דא דער רומפלער וואס האט געהייסן די פרויען זאלן זיך אנטון די שווארצע קליידער, דאס איז אזא קולט. ער האט אמאל געוואוינט דא אין מאנסי און ער איז געפארן, ער איז א שוואגער מיט דעם וויזשניצער רבי פון וויליאמסבורג, קיצור ער האט אפגעפגר'ט און זיין זון לוזער האט איבערגענומען, יעצט זאגט מען אז זיין גאנצע. איז טשעפעט מיט קינדער, איך האב דאך שוין דעמאלטס געזאגט דאס נאך פאר יארן אויף זיין טאטן, טאטע איז געווען א וועלטס חזיר, שוין זע מיט פרומע קליידער ווערט מען א צדיק, געזונטערהייט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, קינדערלעך פארן זייער אסאך ארום לעצטנס מיט בייקס מיט פארעדיגע זאכן, ס'דא וואס זיי לייגן זיך ארויף אויף די שיך אזא רעדל, צוויי רעדלעך, די אלעס איז פיין, קינדער זענען יונג זיי דארפן ווי מ'זאגט אביסל זיך אויסטשוכען, די געוועזענע וואך. איז געווען עטליכע געוואלטיגע אומגליקן, מען האט אראפגעקלאפט א קינד אויף העיווארד סטריט, מען האט אראפגעקלאפט א קינד דא דארטן, איבעראל האט מען אראפגעקלאפט קינדער, ס'איז דא עפעס אויף א דאך וואס זענען ארויפגעגאנגען קינדער וואס דארטן איז דא אזא סטארעדזש, א אייזערנע סטארעדזש וואס זיי האבן געטאנצט און ארויף און אראפ און דארט איז נישט דא קיין געיט, עטס געדענקטס יארן צוריק האב איך געהאט אזא סלענג, כ'האב עס גענומען פון די טעלעוויזשן סטעישן, איטס ניין פי עם עט נייט, דו יו נאו וועיר יור טשילדרען אר? מען האט אויפגעוועקט אמעריקע, די זעלבע דא אויכעט, איך זאג יעדן איינעם. עס איז בין הזמנים שבוי געווען יעצט דריי חדשים און יעדער איז ווי מען זאגט צולאזט און ווייסט וואו די קינדער זענען, דו יו נאו ווער יור טשילדרען אר? טינק אבאוט איט, מ'דארף זען זייער שטארק אז מען זאל וואטשן אויף די קינדערלעך, יעצט הייסט מען גייט עפענען די ישיבות, מען גייט יא עפענען מען גייט נישט עפענען, וואטעווער איט איז, די קינדער זענען צולאזט און איך האלט פערסענלי מען דארף יעדן קינד נעמען צו א סייקייטריסט און זען וויפיל ס'האט אים געטאטשט די. ווייס, ווייל דאס גייט אים טאטשן, ער זעהט צו אונזערע עלטערן און די מלמדים זענען געווען געטאטשט, זענען געפארן מיט קאראנע אין גאנצעטע נעכט, די העלפט פון די מענטשן זענען געשטארבן, דער טויטער האט זיך געשאקלט אויף זיי, און וואס האסטו געוואלט פון זיי? זיי זענען דאך אויפגעוואקסן אויף די ארגסטע סערקעמסטענסעס וואס איז געווען, די זעלבע יעצט די קינדער, די קינדער גייען זיין געטאטשט, אויב וועסט נישט געבן קיין העלפ פאר די קאראנע קינדער, דאס איז וויקטימס פון קאראנע, זיי זענען געבליבן לעבן אבער דעל בי טאטשט, דא דארף מען זייער שטארק אבאכט געבן, און נאך א זאך. השם האט געמאכט גרויסע געוואלדיגע שטארקע תיקונים וועגן מקוואות, כמעט אלע מקוואות האבן מיר אריינגעשיקט, זיי לאזן נישט מער קינדער קומען, זיי לאזן נישט אהער, זיי לאזן נישט אהין, כ'וויל ענק בעטן א טובה, דאס אלעס מוז אנהאלטן אפילו נאכדעם אויך, און ס'איז נישט גענוג אז ס'איז דא א משגיח אין א מקווה, נע, דער משגיח קען נישט כאפן יעדן, יעדער מענטש וואס ער זעט איינער דרייט זיך אין מקווה, ער איז נישט אריין און שוין זיך אויסגעדרייט און ארויס, נעמט זיך שרייען אנטשולדיגט וואס זוכסטו דא, דעטס איט. און די ביציקלעך זענען זייער פארמערט געווארן, מען דארף וויסן אז ווען א קינד דיינע קלאפט אראפ איינעם איז האסטו אן ערנסטן פראבלעם, ווייל ער קען דיך סוען, קען סוען דיין זון, ס'איז דיין פראפערטי, זייער שטארק אבאכט געבן. יעצט איז דא אין ארץ ישראל אין ביתר איינער געפארן מיט א ביציקל און ער איז זייער שטארק געשעדיגט געווארן, א פופצן יעריגער בחור, ס'גייט זיך אנהייבן יעצט די זאכן, איז זומער און מען פארט, מען פארט אאוט אוו טאון, מען פארט דא אין וויליאמסבורג אין בארא פארק, האט אויך געברענגט נאך א זאך די קאראנא אז יעדער.

תורה, און ר' חיים מענדל פלעגט זאגן א בדחן פארוואס געבן אלע אלטע אמעריקאנער אידן אריין א ספר תורה אויף דער עלטער, זאגט ער אז אלע עבירות זאלן זיין פאר מתן תורה, רבותי ס'איז א נייע וועלט, דער אייבערשטער איז אלעס מוחל, און לאמיר זיך אנהייבן אונטערצונעמען אסאך נייע זאכן. אונז גיימער מער נישט נאכלויפן בחורים, נישט אין מקווה און נישט אין בית מדרש, ס'קומט יעצט א זומער, מ'עט זיין אאוט אוו טאון אין די וועלדער, אונז גיימער נישט צולאזן מער די זאכן, ס'דא א קעמפ וואס האט אריין. איינגעלייגט ווידיאו איבעראל ווייל איך האב געזאגט אז מען דארף איבעראל אריינלייגן ווייל דו ווייסט נישט ביינאכט וואס טוט זיך און אפילו אין דעם בעק יארד אין דעם הויף און אין די וואלד האבן זיי אריינגעלייגט ווידיאו זעהט מען נעבעך ווי איין בחור מאלעסטעט א צווייטן בחור ס'איז אן אומגליק קיינער געבט נישט אבאכט רבותי לאמיר זיך אומקערן צוריק צום אייבערשטן די קאראנע קומט נאכדעם ווייל מ'האט מטמא געווען קינדער יונגלעך מיט מיידלעך ווייל דאס איז א מכה וואס עס שלאגט באהאלטענערהייט. זנות שלאגט אויך באהאלטענערהייט, קיינער זעהט נישט, קיינער ווייסט נישט, געבט זיך א דריי אויס איז גארנישט געשעהן, און אויף דעם צערנט דער אייבישטער. ס'איז דא א רב האט זיך אויפגעשטעלט, דער עלעגאנטער רב, און ער האט געזאגט אז דאס קומט וועגן דעם מ'איז מבזה תלמידי חכמים, און זיין חבר זאגט אויך די זעלבע. טודרוס טודרוס זילבער, ער הייסט יאוואזשנע רב, נאר איך האב ארויפגעלייגט דיר צו ענטפערן אויף יעדע זאך וואס דו פארדרייסט א קאפ, איבערצוווייזן אז עטס זענטס די שקצים, קומט פון ענק, עס האט גארנישט מיט אונז, ווייל עטס זענטס פונקט אזוי מחיוב צו פרעגן א מענטש פאר עטס לייגטס ארויף אויף אים א חרם, פאר עטס קומטס ארויס קעגן אים, פונקט אזוי ווי אונז זעמיר מחיוב אפגעבן כבוד פון תלמידי חכמים, זענטס פונקט אזוי מחיוב, עטס האטס נישט אויסגעהערט יענעם אפילו רעדן, און קען זיין די מיינסט נישט מיין האטליין, קען זיין דער עלעגאנטער מיינט דעם האטליין וואס מען געט יעצט ארויס, ס'דא דריי פיר נייע האטליינס וואס זענען פלאם פייער קעגן די. קאמען קאור און קעגן די אנדערע זאכן, קען זיין דו מיינסט יענץ, איז וויל איך דיר זאגן און אויב דו מיינסט יענץ עטס זענטס נישט גערעכט דארט אויך נישט, קודם האסטו געהאלטן אז מען מעג נעמען קאמען קאור מיט די אלע שמוציגע זאכן? דו ביסט דאך געווען פרא, פארוואס ווייל זאליק האט דיר אזוי מסביר געווען, זאליק איז אזא ליידיגייער פונקט ווי דו, איז וועלעכעס דו מיינסט איז מיר נישט קיין חילוק, עטס גייטס מער נישט, יו נאט גאנע געט פרי לאנטשעס ענימאר, כאפט א כאפ אן א מענטש באגראבט אים, איך גיי שוין ווייטער. ווייטער? נא נא נא נא נא דו וועסט נישט גיין ווייטער דו וועסט נישט אפווישן די שמוץ פון דיין נאז די צואה וואס דו האסט ארויסגעגרעפצט ביז ווי לאנג דו וועסט נישט מפייס זיין יעדן און עטס עטס אויפהערן צו נעמען קאמען קאור און די אלע אנדערע שייגעץ שטיק נעקסט טיים אז עטס ווילטס עפעס נעמען ס'איז אויף אונזער נאמען אונז וויל מיר דאס וויסן היינט האמער דאך די אינטערנעט די טמא'נע כלים וואס מ'האט ברוך השם גע'אסר'ט ווייסט מען אלעס וואס גייט פאר אונז גיימיר ענק נישט לאזן טו געט עוועי וויט עניטינג. אלע מוסדות זאלטס צושפארן און נישט נעמען די אלע זאכן. חוץ פון דעם מ'האלט נישט ביי צושפארן, מ'מאכט מיליאנען, מען לייגט אוועק מיליאנען, מען קאפעט ארויס די קינדער אין די גאס, איך ווייס אויך וואס גייט פאר אין די פראגרעמס, ס'איז דא דארט פראגרעמס פאר שוואכע קינדער וואס מען נוצט און פאר די רבונים מיט טאש מיט, מען וויל נעמען, ס'איז א א דיזעסטער, לערן דיך אויס עלעגאנטער רב, ביז יעצט האט עטץ געהאט א איד און א צייטונג, שמיציגע צייטונג וואס האט יעדן באגראבן, און אונז די יוגנט האבן געזאגט אונז האמער גארנישט מיטן איד מיטן צייטונג, כ'וויל אייך זאגן א. סוד געלאנטער רב זאלטס קיינעם נישט פארציילן איך גיי אייך יעצט פארציילן א סוד מיין פריוואטע זאך אבער כ'וויל נישט ס'זאל ארויסקומען איך קען אפילו נישט ליינען קיין אידיש זאג אייך דעם אמת דו געסט מיר צו ליינען א איד א בלאט איך ווייס נישט וואס דארט שטייט כ'קען נישט ליינען קיין אידיש ווייל ווען כ'האב געלערנט דא אין אמעריקע בין איך נאך געווען צו יונג מ'האט נאכנישט געלערנט ליינען צייטונגען אין סאטמאר האב איך נישט געלערנט אידישע שפראך און ווען כ'האב געלערנט אין ארץ ישראל האב איך געליינט אנדערע צייטונגען איך קען ליינען היברו המודיע קען איך ליינען און די אלע אנדערע צייטונגען. סאו אונז אינטערעסירט נישט וואס עטץ שרייבטס דארט און עטץ באגראבטס דארט מענטשן, באט וויער גאנא פייט בעק, דאס קען איך דיר זאגן, יא קאראנא נישט קאראנא, סקען גאר נאך זיין אז די קאראנא קומט אויף די אלע קינדער וואס דו האסט מכשיל געווען, אונז קען מיר דיין היסטערי אויכעט, סאו יור נאט געטינג אוועי עני מאר וויט עניטינג, עטץ ווילטס זאגן גרויסע פייערדיגע דרשות אונז עמיר אויך זאגן, וואס קענסטו טון? האסט געלייגט דיין חרם, יעצט קענסט מיך מנשק זיין מיטן טייערע מניינים, אבער קיין קינדער טאטשטו היינט נישט. פארוואס? ווייל יעדער ווייסט אז מען דארף זיך היטן פאר דיר. עניוועי, ס'עט ענק גארנישט העלפן. עטס ווילטס אז ס'זאל זיך אויפהערן די זאכן, עט מען זיך אראפזעצן ביי איין טיש, נישט ס'עמען ארומלויפן די פאר יענקי בערלעך, יענקי בער טייטלבוימלעך, עמען ארומלויפן און זיך בעטן חתימות פון רבנים און זאלי קאטוקאלן און און מ'עט מאכן אונטערן טיש, מען וועט נישט צולאזן אז אייכנשטיין, זאגט דער אייכנשטיין דער איז דאך דיינס א א קאזין, יא? ער האט אונטערגעשריבן א. אלע טמא'נע תאוות אויף אלע שמיציגע פראגרעמס אונז גיי מיר עס נישט צולאזן אונז גיי מיר זאגן אז ס'שטערט אונז און ס'באדערט אונז איך קאל אפ די גאנצע צייט איך קאל אפ אלע פאליטישאנס איך זעה ס'נישט דא אינגעלייט האבן שוין געמאכט האטליינס אויכעט ס'פארט ארום געט זיך א קום אריין דארטן ער הייסט אונזער פארשטייער און ער געט זיך א קום אריין און עט זאגן אז יא דעיס איז מותר דעיס איז מותר ס'נישט מותר אז מ'זאל זיך לערנען דעיס זיך הרג'נען צו גיין צום דאקטער און נעמען א פיל ווייל וויבאלד עטס האטס דעיס געזאגט אז מ'מעג האט דער גוי געזעהן אז די

רציחה, אפילו ביי גוסס זאגט דארטן די גמרא אן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט ווייל טאמער שמא תטרף דעתו עליו און מען האט נישט געגעבן ארויס אונטערן נאמען פון די ארטאדאקסישע אידנטום אז ביי אונז איז בזרע לבטלה איז גארנישט ס'איז א דזשאוק דאס האט עטץ געטון האט עטץ אונטערגעשריבן אז מען מעג לערנען אז טאמער א מענטש איז א נקיבה און ער וויל ווערן א זכר אזוי ווי עטליכע האבן עס געטון ביי אונז אדער ער איז א זכר און וויל ווערן א נקיבה דאס מעג מען פארקערט ווען ער איז אינטו משכב זכר טאר מען אים אפילו נישט זאגן אז דאס איז א קראנקהייט, מען מוז זאגן דאס איז גוט, איטס א וועי אוו לייף. און די רשעים האבן נאך געמאכט א געזעץ אז דער עולם דארף באצאלן פאר די אפעראציע וואס דאס קאסט אין די שווערע געלטער. אונז העמיר עס נישט צולאזן, אונז העמיר זיך שלאגן ביזן לעצטן טראפ בלוט, וועמיר ביידע ארויסנעמען א מאשין גאן, אדער עט עטץ אונז אויסשיסן אדער אונז העמיר ענק אויסשיסן, און איך מיין נישט בפועל ממש, איך מיין וועמיר זיך שלאגן איבעראל, עלעגאנטער.

פאר מיר האסטו א ברייטן פיסק א שפראך וואס דו האסט אלס אפגעטון ווייס מיר אונז איך האב איך האב גענומען קער פון איינע פון דיינע וויקטעמס איך האב גענומען קער נאר מען האט מיר אים געצאלט גרויס געלט ער זאל זאגן אז ס'איז נישט אמת נאר איי דאנט קער דער אייבערשטער ווייסט דעם אמת גיי האב חתונה און טאמער טרעפסטו נישט א ווייב ווייל קיינער וויל דיך נישט זאלסטו נעמען א ווייב טודרוס טודרוס דעם וואס דו זאגסט אז דער רב האט אויך געזאגט אז דאס קומט פון קאראנע איך האלט אז עס קומט ווייל אלע רבנים רובם

און ס'פארשטייט זיך אז דאס העלפט נאר ווען מען כאפט גראד ביי די אנפאנג פון די קרענק. יא, ווען דער אייבערשטער העלפט און מען טרעפט עס, דעמאלטס איז א ישועה. כ'האב געטראפן אויף די טמא'נע כלי, מען שיקט דאך מיר אריין אלעס, ס'איז געשטאנען אינטערנעשאנעל איטאליע, אין איטעלי די קיור פאר קאראנע וויירוס איז פיינעלי פאונד. די איטאליענער דאקטערס, כ'על ענק עס זאגן אויף אידיש, האבן געפאלגט, און קודם האבן זיי געפאלגט די who, דאס איז די ווארלד העלט ארגאניזעישאן, אז מ'זאל נישט מאכן קיין אטאפסיס אויפן קערפער פון די חברה וואס שטארבן פון קאראנע וויירוס, ווייל די בלוט קען זיין פארגיפטעט, צו וואטעווער די סטארי איז. זיי האבן אבער געזען אז ס'נעמט נישט קיין ענדע, האבן זיי יא געטון, זיי האבן געמאכט אטאפסיס, און זענען געוואויר געווארן אז ס'איז גארנישט קיין וויירוס. ס'איז גארנישט קיין וויירוס. ס'איז נישט מער ווי א באקטיריע. וואס דאס מאכט אז מען זאל שטארבן, ס'מאכט בלאד קלאטס און ממילא שטארבט דער פעישענט, אלע טריטמענטס וואס מען האט געגעבן איז נישט געווען אינטערעסאנט, יעצט וויאזוי טריט מען עס אבער? הער וויאזוי מען טריט עס, היההההההה, א דזשאוק וואס דא גייט, מען טריט עס מיט ענטי אינפלעמעטארי, מיט אן אספירין, העע. שטעל דיר פאר אן אספירין, און דעם טעם פארוואס ס'האט נישט געארבעט די אלע טריעטמענטס מיט די פאמפס מיט די מאשינען מיט די לופט מיט אלעם, ביקאוז דעי וואר טריעטינג די ראנג טינג. יעצט זיי שרייבן אין איטאליע אין די צייטונג אז די דאבעליו עיטש או, דאס איז די ווארלד העלט ארגענעזעישאן, האבן געוויסט פון דעם, און זיי האבן געוויסט די קיור, זיי האבן אלעס געוויסט, זיי האבן נאר נישט אינפארמירט קיינעם, ווייל זיי האבן געטון ביזנעס מיט די טשייניז. יעצט פון וואו איז די סאורס? די סאורס איז פון איטאליע מיניסטער אוו העלט. און זיי זאגן מען זאל שערן מיט די גאנצע וועלט, און זיי האבן געגעבן דא וואו מען זאל ארויף גיין, ס'איז א איי טי עי על איי עי אר אי ווי אי על עי, סי יו אר עי די עי די עי אר די אי על סי או ווי איי די ניינטין, גייטס דארט ארויף וועט איר טרעפן די גאנצע זאך וואס איך זאג ענק. יעצט זיי זאגן מען זאל געבן אספירין הונדערט מיליגרעם און אויך עפרענעקס, ריזאלטס, די פעישענטס בעגין טו ריקאווער און דעיר סטארטינג טו אימפראוו. די העלט מיניסטרי האט רעליסט אז זיי האבן געשיקט פערצן טויזנט פעישענטס אהיים אין איין טאג מיט די עספירינס אין וואן דעי, יעצט דער וואס שרייבט עס שרייבט אז זיי האבן ליגנט געזאגט צו אונז די גאנצע צייט מיט דעם פענדעמיק און די אלעס דאס איז געווען איין שטיק בלאף. סא יעצט וויל איך נאר זיי זאגן אז די טעם פארוואס מען האט אונז נישט אויסגעזאגט דעם אמת ווייל זיי האבן געוואלט מאכן א ספעשל נידל און ממילא זיי מאכן א ספעשל נידל וואלט מען יעדן מוזן וואקסינען און איז געווען דא ביליאנס אוו דאלערס צו מאכן און זיי זאגן אז זיי לאכן זיך אויס יעצט פון די גאנצע ווארלד העלט ארגענעזעישן און דער אייבישטער האט אונז געסעיווט. שוין, יעצט, מען דארף וויסן איין זאך, ס'טאקע דא א רפואה און ס'אלעס זייער גוט, אבער רבותי, זעהטס ווי דער אייבערשטער איז ברוגז אויף אונז, מען האט דאך אויסגעהארגעט דא אפאר טויזענט אידן האט מען דאך דא אויסגעהארגעט, וואוילע, מסלתה ומשמנה, פארוואס האט עס דער אייבערשטער געטוהן? ווייל רבותי, איך האב ענק געבעטן די גאנצע צייט, עטץ פירטס ענק נישט ווי עס דארף צו זיין, מען האט אין יעדן חדר מטמא געווען קינדער, אין יעדע מקווה האט מען מטמא געווען קינדער, מען האט מטמא געווען מיידלעך אין די סקולס, מען ברענגט אריין מינות וכפירות, מען איז מטמא די מוח, זיי זאגן אז דאס האט געמאכט אז די מוח זאל פלאצן די אדערן און אין גאנצן גוף זענען געוען די אדערן גאנץ, און וועגן דעם האבן זיי נישט געוואלט מען זאל מאכן אטאפסיס, ווייל מען וואלט גראד געזען דא טויג עפעס נישט, ס'איז אזוי ווי אונז האמיר געטון, אונז האמיר געוואלט מטמא זיין די קינדער מיט לימודי חול, איך בעט ענק רבנים דר'ערטליגערס גייטס אוועק פון דעם וועג ווי עטס גייטס, ס'ליגט אסאך געלט, דער אייבערשטער וועט נישט גיין באנקראט. און טאמער יא עט עטס עס מיט אזא בלאף נישט קענען בויען. כ'האב געהערט אמאל זייער א הייליג ווארט פון רבי עמרם בלויא. רבי עמרם בלויא האט געזאגט אז משה רבינו האט געהאט א טעות, דרוש דרש משה, נאכדעם זאגט ער יא כ'האב טאקע אזוי געהערט, רש"י זאגט כ'האב טאקע אזוי געהערט און כ'האב פארגעסן. אזוי זאגט רש"י. און זאגט רש"י דארטן צו זאגן די שבחו פון משה רבינו און אז ער האט מודה געווען על האמת. האט רבי עמרם בלויא געפרעגט א קשיא, כ'האב געהערט די דרשה פון אים. מיט פופציג זעכציג יאר צוריק האט ער געפרעגט א מורא'דיגע קשיא, יעדער גוי אין איטאליע אז דו'סט אים כאפן אז ער האט זיך טועה געווען, אדער אין פראנקרייך העט ער זאגן יא איי מעיד א מיסטעיק. דאס איז די גרויסקייט פון דעם רבן של כל ישראל פון משה רבינו? דער א מורא'דיגע ווארט, דער בעל דבר איז געקומען צו אים און האט אים געזאגט זיי א חכם משה רבינו אז דו וועסט גיין זאגן דו האסט פארגעסן, מארגן וועט מען זאגן ווער ווייסט וואס נאך דו האסט שוין פארגעסן, ווער ווייסט ווי קראנט די גאנצע תורה איז, האט משה רבינו גענפערט דעם שטן, ער האט אים געזאגט זיי א חכם, ביסט גערעכט. נאר תורה איז תורת אמת, און מיט ליגנט וועל איך עס נישט בויען עניוועי, איז אז כ'וועל זאגן יעצט א ליגנט וועט עס אינגאנצן אונטערגיין עניוועי, סאו וואס האב איך עס צו בויען יעצט און נאכדעם עט עס אונטערגיין, תורה איז תורת אמת רבנים, תורה איז תורת אמת, אז עטס עט מטמא זיין אונזערע קינדער מיט די אייניקלעך מיט ענקערע מינות און כפירות ווייל עטס ווילטס אפאר טאלער עט עטס אונטערגיין, און דאס גאנצע וואס עטס האטס געלערנט מיט די קינדער די תורה עט אונטערגיין, איז במילא איטס א וועיסט אוו יור טיים און דאונט ספענד מאני און טיים פאר נאטינג. איך בעט נאכאמאל די רבנים, ס'איז דא אסאך וואס האבן שוין צוריק געצויגן, אונז ארבעט מיר, איך ארבעט די גאנצע צייט, און ס'איז דא אסאך וואס האבן שוין מודה געווען, און ס'איז דא אסאך וואס ווילן ארויסגיין, איך בעט ענק איין זאך, זייטס א מודה על האמת. איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דא דא א מעשה, א איד האט געוואלט בויען אין אומאן א מקווה, איז געקומען איינער, ער האט אים געוואלט שטערן, ווייסט איך אזויווי אלע די די די, וועגן דעם אין אומאן, זיי האבן מיך אויך געבעטן איך זאל עס בויען, איך האב זיי געבויט א מקווה, געדויערט אפשר א יאר צו בויען, צוועלף יאר צוריק האב איך געזאגט נעמטס יענע מקווה, ניין דארט מאכט מען געלט, מען לאזט אריין נאר שיינע אידן פאר ראש השנה, און איך זאל זאגן אז ר' נחמן אין זיין תורה ליגט אמת? קען זיין אין זיין תורה ליגט אמת, אבער דאס אלעס ארום און ארום, די פראפאגאנדע, דאס איז שקר און בלאף, ר' נחמן האט עס קיינמאל נישט געזאגט, ס'איז אלעס ליגנט, קיצור. זאגט ער איך זאל אים בויען די מקוה, זאג איך אים איך גיי נישט בויען ווייל דאס איז א מים שאין להם סוף, נאכדעם קומט אן אנדערער און ער זאגט אז ס'איז יא און ס'איז נישט, איך קען דאך די אלע זאכן, איך האב דאך מיט אבא מיטגעמאכט, ס'איז דא דארטן דא איינער א א דיין ביי די עדה החרדית ער הייסט סירוטה, א גאנץ יאר בין איך געווען דארט ער האט געגעבן א הכשר אויף א האטעל וואס מ'האט געגעבן אלעס מילכיגס פליישיגס פארווע וואס דו ווילסט, קיינער נישט געווען דארטן משגיח צו זיין, קיינער נישט, סירוטה געזעסן אין ארץ ישראל, עד בנציב מבצרות מצדות כפרי ישראל, האב איך געזאגט פארן גוי ברענג מיר אריין. איך דארף עס, האט מיר געברענגט בלינצעס, זאג איך ברענג מיר אריין סמעטענע, ס'איז צו טרוקן, האט ער מיר געראד געברענגט פון זיין הויז, טרייפענע, פלייש האב איך אים געזאגט ברענגען וויל האט ער דאס אויך געברענגט, ווייס איך וואס, אלע צאנז און מאיר סירוטה איז א משגיח אויף אפאר מקוואות דארטן, האב איך געזאגט אזוי, מיט מאיר סירוטה מיט די ארץ ישראל'דיגע חיות האנדל איך נישט, זיי גלייבן נישט אז ס'איז דא א באשעפער, עניוועי, ער איז געגאנגען דארטן די פאר, איז געווען איינער א. א איד וואס ער זאגט אז ער טוט פאר קברים, איך האב שוין אויך געכאפט אמאל ביי א ליגנט אין פער שטאט, עפעס א שטאט, ס'איז נישט קיין חילוק, כ'האב אים געכאפט ביי א ליגנט און ער הייסט קאלמענאוויטש, איז אזא לינקער אזא שייגעץ? עניוועי, א יונגערמאן איז געגאנגען צוזאמגעזאמלט געלט, ער וויל בויען פאר אומן אין צערעמעס נאמען א מקווה, וויל בויען, שוין. בקיצור, זענען זיי געקומען ביינאכט און ס'איז שוין געווען געגאסן די בורות, זענען זיי געקומען ביינאכט און זיי האבן אריינגעווארפן דארטן ביינער, אריינגעווארפן ביינער, און זיי, אה, דאס איז א בית החיים, בית החיים. האב איך געזאגט דעמאלטס פאר די רבנים, זיי האבן ארויסגעגעבן זייער מיאוס'ע בריוון אויף יענעם, האב איך געזאגט פאר די רבנים צוויי זאכן, קודם ווען איך האב געבויעט מיין מקווה האט מען געבויעט די גרויסע שול, האבן מיר אויך געטראפן ביינער, איך האב נישט געטראפן ווייל איך בין נישט געווען אינוואלווד, אבער לייבי פיש איז געגאנגען און ער האט געטראפן ביינער און ער האט זיי געוויזן, מ'האט געמאכט א לוויה, עפעס האט מען געווארט ביז ראש השנה ווען יעדער איז געקומען. איך זאג, אלעס איז פול מיט א בית החיים, אין אייראפע וואו דו גראבסט ס'איז א בית החיים, איבעראל, ס'אלטע שטעט. עניוועי, בקיצור, און זיי האבן אבער געזאגט ניין, מען מוז, מען מוז, מען מוז. שוין, געזונטערהייט, איך קען נישט זאגן גארנישט. און מען האט דעם יונגערמאן צו צובראכן און ער איז געגאנגען ווייטער נאך געלט, ער האט זיך אויסגעלאכט, נו, מען האט דאך גענומען עקסטערע די, ער האט גענומען אזא, ווייסט וואס ער האט געטון, בקיצור, ער האט געשטעלט דארטן אז מען זאל וואטשן און מען האט געזען אז זיי ברענגען ביינער, הערסט, צו ווייזן אז מען האט עס דא געטראפן. און מער האב איך זיי געזאגט, אויף דעם וואס דער בית החיים איז געבויעט איז דאך אויך פול מיט ביינער, און ברסלב האט דארט צוגעבויעט דאס מיט יענץ, און זיי האלטן אין איין צובויען, און ר' נחמנ'ס ציון האבן זיי געבויעט. פול מיט ביינער דארט. עניוועי, די סוף איז געווען אז צוויי ערנסטע תלמידי חכמים פון ברסלב וואס האבן געשריבן אז מ'טאר נישט דארטן בויען, האבן צוריקגעצויגן בכתב, זיי האבן געזאגט אונז אנטשולדיגן מיר זיך, אונז זעמיר אראפגעפארן אליינס, אונז האמיר בעסער חוקר געווען און דארטן דער בית החיים קיינמאל נישט אנגעקומען. שוין, דאס איז צוויי ארץ ישראל'דיגע רבנים, ערנסטע רבנים, ס'איז געגאנגען זיי האבן יענעם איבערגעבעטן, איי ס'איז פאר זיי געגאסן צואה אין פנים, וועל, יו שוד בי מאר קערפול. און ביי מיר איז אויך געווען די זעלבע, רבנים האבן געשריבן חתימות ווייל דער שייגעץ דער דא דא איינער א גרויסער שייגעץ וואס ער דרייט אן ער מאכט פון דעם גרויס געלט ער הייסט שטערן ער האט א ברודער דער וואס ער געט די טריפות אין ירושלים פארטיילט ער פאר א האלב מיליאן דאלער חלוקות אלץ טריפה טריפה כ'האב גערעדט מיט שוחטים וואס די רבנות נוצט נישט קומען די אידן זיי קויפן אפ פאר פעניס יענער הייסט אפרים שטערן און דער הייסט יצחק לבנה שטערן ער רעדט מיט בחורים וואס מ'טאר נישט ער איז אין סאטמאר איינגעשטעלט נאר אז דו ביסט איינגעשטעלט מעגסטו טון וואס דו ווילסט, שטעל דיר פאר זיי האבן גענומען נחמיה וועבערמאן האט געשטופט פאר אונזערע מיידלעך האט ער געשטופט, ס'איז א אומגליק וואס ער האט געטון, דא געהארגעט א שטאט, עניוועי איז למעשה די רבנים דא, זיי האבן דאך געזעהן וואס דא גייט פאר, דער שאפראנער פייגער טמא זאל פאלן אין דר'ערד, דער פייגער טמא האט אונטערגעשריבן און אלע האבן געזאגט שאפראן רב האט אונטערגעשריבן, שאפראן רב? וואס איז שאפראן רב? שאפראן רב האט מיך גערופן? וואס כ'האב געהאט א האטליין? כ'האב עס יעצט אויך ברוך השם, ס'האט געראטעוועט כלל ישראל, ס'ראטעוועט די גאנצע וועלט ווייל ס'גייט ארום אין די גאנצע וועלט, איז וויל איך פארשטיין, איך האב אים געבעטן זעץ דיך אראפ מיט מיר, ער האט זיך נישט געוואלט אראפזעצן ווייל אים האט געשטופט זיין מחותן הייסט זאליקא וואס ער הייסט סאקמערע רבי און ער האט א זון יענקי בער, דער יענקי בער האט אמאל געשטופט אין א מיידל ביי די ארבעט זיין פופיק און ער האט זי שוואנגער געמאכט, זי האט נישט געוואוסט מ'דארף זיך היטן, ס'איז דאך א יונג מיידעלע געווען, און דאס איז א מולדת חוץ, און ער צאלט שווערע געלטער אז עס זאל זיין א שווייג, איינמאל האט ער נישט געשיקט דעם טשעק, ער האט געוואלט מאכן ביליגער, האט זי אים אריין געלייגט אין אלע צייטונגען, זי האט געזאגט איך בין דער און דער, ער קען מיך סוען, איך וועל ווייזן ווי דאס קינד איז, איז האבן זיי געוואלט מיך אונטערברענגען, און זיי האבן עס נישט געקענט, זיי האבן נישט געקענט, פארוואס? ווייל איך האב זיך געשלאגן פארן אמת מיטן אמת, איך האב קיין ליגנט נישט געזאגט. מען האט מטמא געווען יעדן צווייטן קינד אין א מקווה, און מען האט מטמא געווען יעדן פיפטן קינד אין א חדר, נאר אזוי ווי מען איז דאך געגאנגען אסאך קלאסן, ערשטע צווייטע דריטע פערטע אזוי ביז די ניינטע קלאס, איז איין רבי האט אים פוגע געווען ביי די דריטע קלאס און דער אנדערע ביי די פיפטע קלאס, יעדער איז עס היינט מודה, היינט האב איך מיט די יוגנט נישט קיין שום מלחמה, זיי זאגן ר' נחום געבענטשט זאלסטו זיין, אונז וואלט מען קיינמאל נישט געטרויעט זיך צו שיקן די קינדער אין חדר, ווען נישט דיין האטליין מיט דיינע זאכן. ער איז געגאנגען שאפראנער חיה און ער גייט אונטערשרייבן. איך האב אנגעקאלט, איך האב דאך אים געקענט פון שאפראן, איך בין דאך אויפגעוואקסן אין שאפראן, איך בין דאך אויפגעוואקסן נאך ביים אלטן שאפראנער רב, מיין טאטע האט דארט געדאווענט יעדן שבת. משוגענע חיה וואס ער איז! האט ער אפגעפייגערט, קענסט זאגן אויף אים ברוך המקום שהרגו, ווי קומסטו דיך צו מישן בכלל? ער האט זיך איינגערעדט ער איז שטאטס רב? לאמיר זאגן ס'איז א פרצה, דער האטליין טויג נישט. ווער איז ער? ער איז שטאטס רב? און אויב יא וועל איך אים ברענגען, איך האב אים געזאגט, איך וועל דיך ברענגען פופציג בחורים וואס זיי גלייבן נישט אין גאט און וואס זיי עסן חמץ אום פסח. פארוואס זאלסטו זיך נישט אומקוקן אויף יענע? דאס איז דאס וואס איז פארגעגאנגען. און נאכדעם איז געווען נאך אפאר רבנים האבן דארט אונטערגעשריבן, רובם ככולם האבן געפייגערט גראד, רובם ככולם. איין נארמאלער רב איז געווען ס'איז וויענער רב, ער האט געזאגט קומט אריבער איך וויל מיט אייך רעדן, איך בין אריבערגעקומען ער האט מיר געזאגט זיי גייען אייך לייגן אין חרם איר'ט נישט האבן וואו צו דאווענען, זאג איך אים וויענער רב וועל איך נישט דאווענען, אבער קינדער גייען זיין סעיף. און נאכדעם פרעגט ער אבער דו מוזט דאך טראכטן א תכלית, זאג איך וועל אייך זאגן, צוויי פון אייערע אידן וואס זיי געבן אייך אסאך געלט האבן געבועל געווען א גוי'טע, פאראיאר זומער, נישט די, דאס גייט שוין צוריק די מעשה איז שוין צען פופצן יאר אלט, פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו, זאג איך ווייל נאכדעם ווען ער'ט אפגעזינדיגט געקומען דער בעל דבר געזאגט ביסט משוגע, ווייסט האסט געטון, האבן זיי מיך געפרעגט צו דם נידות פון א גוי'טע איז אזוי הארב ווי דם נידות פון א אידישע טאכטער, פארשטייסט וואס זייער פראבלעם איז געווען, זאגט ער אקעי גיי צוריק און קום זונטאג וועסטו צוריק קומען, איך קום צוריק זונטאג זאגט ער איך זאג דיר גארנישט ס'איז אמת, איך האב נישט געוואוסט, דעטס איט, א גוד ביי, האט דער שאפראן רב דאס נישט געקענט טון, שאפראן רב האט געהאט. ר' מנשה פיליפ, וואס ער איז געווען א מגיד שיעור, די בעסטע מגיד שיעור ביי אים, א יונגערמאן א תלמיד חכם מופלג, און ער האט דעם שאפראן רב'ס זרע קודש געטאטשט. לעת עתה האט ער געוואלט באקוקן צו ער איז גוט גע'מל'עט, צו עס איז נישט צוריק געקומען די ציצין המעכבים את הערלה, כ'ווייס נישט וואס ער האט געוואלט ווייס איך נישט, און שאפראן רב האט אים ארויסגעווארפן, כ'געב אים קרעדיט פאר דעם, אבער וואס ביסטו געגאנגען אויף מיר אונטערשרייבן, ווער ביסטו בכלל? ס'איז א איד אזוי ווי יעדער איד וואס ער האדעוועט און הארעוועט אויף אידישקייט און ער הארעוועט אויף א משפחה און נאכדעם איז זיין זון אזוי משוגע געווען דערפון אז ער איז ארומגעלאפן צו די פרויען מ'טאר נישט טראגן מיטן עירוב וואלט מען געזאגט שאפראן רב דאס איז ווייל ער איז קראנק ער איז א חולה רוח טראג אים צו א דאקטער איך האב אים גענומען צו א דאקטער זעהסט יעצט זיצט ער איין יעצט לויפט ער נישט נאך נאך די פרויען און דאס איז דער חילוק צווישן ארץ ישראל'דיגע רבנים צווישן אמעריקאנער צרות זיי האבן גראד געזאגט יא מ'האבן עס מברר געווען ער איז גערעכט ס'איז נישט געווען דארטן קיין בית החיים דער בית החיים קומט נישט אן ביז אהין. ווי זענען די רבנים דא זאלן זיך אראפזעצן, איך זאג זיי יעדע פאר וואכן, איך האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען שוין פֿופֿצן יאר, איך האב געוואלט פארן מיט אל על פאריגעס יאר אויף ראש השנה, איך מוז דאך אוועק פארן ראש השנה יום כיפור און סוכות זאלן ווי צו דאווענען, זאגט איינער גיי צו צום עמוד, דער פליגער איז שווער צו דאווענען, הייב איך אן הודו להשם קראו בשמו, זאגט רבי דו ווייסט ס'איז איינסע נאכמיטאג יעצט, יעצט זאגט מען הודו, זאג איך דיר זאגן די אמת, איך האב שוין נישט געזען א שול פֿופֿצן יאר, פאר איינער וואס איך געדענק נאך הודו להשם קראו בשמו, בין איך אויכעט שוין א דזשיניעס. די רבנים ווייסן דאס אלעס, זיי ווייסן וואס א רשעות זיי האבן געטון, און העלפט פון זיי האבן שוין אפגעגאלטן דער האט געהאט א קראנקע פרוי, דער האט געהאט א טאכטער וואס איז געשטארבן פון קענסער, דער האט געהאט א טאכטער וואס מען האט געמוזט אהער מיט א, האב איך געזאגט, עי, יעצט האט מען צו מיר גארנישט, עס האט צו טון מיט די אלע קינדער וואס עטס האט צוגעשטעלט זייער הצלחה, דאס הייסט וואס דא טוט זיך, דאס איז דער חילוק צווישן רבנים און רבנים, יעצט אז דער אייבערשטער האט עהם געשאנקען אז מען האט עהם געלאזט לעבן, ער האט צוגענומען שיינע רבנים האט ער צוגענומען. ער האט צוגענומען הרב הצדיק ר' חיים, ער. צוגענומען זייער אסאך שיינע רבנים וואס האט דעם געלאזט לעבן זאלט איר וויסן איר זאלט קיינמאל נישט פארשעמען א מענטש ברבים איר האט נישט קיין שום רעכט דאס צו טוהן איר זענט נישט באלעבאס אויף כלל ישראל דאס וואס איך לייג ארויף מענטשן אויף די נעמען ווייל אז זיי זענען מכשיל קינדער מיט מיט איסורי כריתות איז דאך אן אנדערע זאך דאס וואס עטס רעדטס אין קאנאדער האטליין קלערט אויף די בחורים נאנאנאנאנאנא איך האב געהאט א ישיבה פאר חתנים כ'האב עס געהאט מיט דרייסיג פינף און דרייסיג יאר צוריק שוין פערציג יאר צוריק. איך האב געלערנט צען יאר מיט בחורים, כ'מיין מיט חתנים, איך האב קיינמאל נישט געזאגט איינעם וואס מען דארף טון און וואס מען מעג טון, איך האב נאר געזאגט וואס מען טאר נישט טון, ווייל וואס מען דארף און וואס מען מעג האט ער שוין זייער גוט געוואוסט, זענען זייער עדזשוקעיטעד, קיינער איז היינט נישט קיין בהמה, סא זיי האבן געוואלט דא מאכן א גאנצע זאך, פארשטייסט, איז געגאנגען דער שייגעץ דער וואס איז מנהל אין סאטמאר ביי די קינדער, דער פלאטיטשענער שייגעץ, און געזאגט א א שעה א דריי פערטל שעה א דרשה אז נחום ראזענבערג איז דער חורבן פארן דור. פאלטיטשענער רב, דו האסט א זון וואס האט זיך אראפגעשניטן די מעשה און ער וויל ווערן א נקבה, אים בין איך אויך שולדיג? שייגעץ וואס דו ביסט. דאס איז גאנץ סאטמאר געווארן א באנטש אוו שקצים און א באנטש אוו צעדרייטע, און ווען מען הייצט איינעם אן און מען מאכט אים יא יא יא יא מען דארף יענעם מען דארף מען דארף מען דארף מען דארף, דער דברי יואל האט קיינמאל נישט ארויסגעגעבן א בריוו אויף קיינעם און ער האט קיינמאל נישט געזאגט ימח שמו אויף קיינעם, ווייל ווער האט ענק איינגערעדט אז עטץ מעגטס דאס טון? ווער האט ענק דאס איינגערעדט? דער דברי יואל האט ארויסגעגעבן א בריוו אז מען זאל נישט פארן אויף פלארידע, אבער דאס ווילט עטס נישט פאלגן, דער ראש הקהל פון סאטמאר האט זיך דערטראנקען אין פלארידע מיט א חבר, דערווייזן אז ער איז דארט געווען, אנישט זאגן זיי דאך זיי זענען קיינמאל נישט דארט געווען. נו הערטס אויף מיט די אלע שייגעץ שטיק, רבי עקיבא'ס תלמידים זענען אויך געשטארבן, אין די צייט האבן זיי אויפגעהערט, פארוואס שלא נהגו כבוד זה לזה, עס איז ארגער ווי לא נהגו כבוד, נישט גערופן א מענטש און ארויסגעגעבן א בריוו אויף אים. וואס רעכט האט עטס געהאט דאס צו טון? און איך זאג ענק נאכאמאל, איך האב קיינמאל קיינעם נישט מוחל געווען, איך בין יעצט אויך קיינמאל קיינעם נישט מוחל, און עטס דארפטס נאך בעטן מוחל זיין פונעם אייבערשטן, ווייל עטס האט זיך געוואלט אפשטעלן א מלחמה וואס דאס איז ראטעוועט כלל ישראל יעדן טאג, יעצט אליין אין די קאראנע צייט האב איך באקומען נישט קיין סך, מסתם זעקס זיבן קאלס. פון טאטעס, זיי זאגן ס'איז נישט דא קיין ישיבה, און מיין טאכטער איז געגאנגען אין די האל, ער וואוינט אין די טייערע הייזער גראדע, און זי זעט ווי ער ליגט אויף די וואנט, זי ליגט אויף די וואנט, און ער ליגט אויף איר ארויפגעלייגט אויף די וואנט שטייענדיג, און ער כאפט איר אן ביי די דדים, און דארטן ביי יענעם פלאץ, און זי כאפט אים אן, און ער קומט ארויס פון די טיר, זאגט ער, מיין טייערע טאכטער, ווער האט דיך דאס אויסגעלערנט? זאגט ער, טאטי, קוק אין די גאס, זעסט נישט יעדער גוי טוט עס? איז געווען אמאל א שיעור אין די ישיבה אדער אין מיידל סקול אז דאס טאר מען נישט קוקן און מען טאר זיך נישט מאכן צו דעם וויסענדיג דאס נישט ווייל דעמאלטס וועט ער הייסן א חזר נאר שטופן יענעם אריין דאס מעג מען shame on you אלע די שמוץ פון די שטאט זענען געווען אונזערע מלמדים מיט אונזערע מחנכים און די פרויען אויכעט זענען לעסביענס געווען ווען איך האב אנגעהויבן צו רעדן אז ס'איז דא ביי אונז אין די סקול לעסביענס האט מיך יעדער אפגעקאלט אלל אוט וואר ביסט משוגע זאג איך געב מיר נאר א האלב יאר וועסט שוין אלעס הערן עניוועי. כ'וויל ענק זאגן עטס זענטס מחיוב איבערצובעטן יעדן וועמען עטס האטס באליידיגט און וועמען עטס האט צוגעגנב'עט די הויזן אין די מקוה, כאטשיג די רעבע מ'זאל קומען זאגן האט ער הנאה געהאט, ער האט נישט הנאה געהאט, ער האט אפשר געגעבן א שמייכל ס'האט אים וויי געטון, מיר האט דערציילט א איד ער איז אריין צום רעבן, רעבע האסט געהערט די נייעס דער טשעבינער רב האט געפייגערט? דער רעבע געווארן רויט אין פנים ער גייסט נעם איד גיי ארויס, דער טשעבינער רב האט. געפייגערט, איך האב עפעס א פראבלעם מיט טשעבינער רב מיט די בחירות אהער מיט אהין, טשעבינער רב איז געווען א גאון הגאונים, עטס ווייסט ווער טשעבינער רב איז געווען? ער האט געשריבן תשובות דארטן אין אין ווי ער איז געווען אין סיביר, ער האט מתיר געווען עגונות שרייבנדיג מיטן זכרון, שרייבט ער דארטן קוקטס נאך יעדע מראה מקום ווייל עס קען זיין איך בין מיך טועה איך האב פון זיבן צו אכט יאר שוין נישט געזען קיין גמרא, און דו רעדסט דא פון גאוני ארץ, ווייל דער רבי האט אמאל געלאזט פאלן א סטעיטמענט ווייל עס האט אים וויי געטון, דאס מיינט נישט אז ער האט עס געמעגט טון, און אז ער האט עס געטון טאר מען עס אים נישט נאכטון, עניוועי. עטס האטס נאך אסאך ארבעט, דער אייבערשטער האט ענק געראטעוועט, ס'איז אלו פירשו לחיים ואלו פירשו למיתה, אבער איין זאך, קיינער איז ענק דאס נישט מוחל וואס ס'האט זיך צוגעטוהן דא מיט מענטשן, פאר גארנישט און פאר נישט. און מיך ארויסגעטראגן פון א שול אזויפיל יארן, און איך האב ענק געזאגט, ווי לאנג איכ'ל נישט האבן קיין מנוחה גייט עטס נישט האבן קיין מנוחה, דעמאלטס ווען איך בין אוועק געגאנגען מיט צען צוועלף יאר צוריק האב ענק דאס געזאגט, כ'האב ענק איבערגעלאזט א ברכה מרובה בתורה, ווי לאנג איכ'ל נישט זיין מסודר גייט עטס נישט זיין סודר, און דאס איז געווען די גאנצע קאראונע, און וועיט ע מינוט, ס'איז נאכנישט פיניש, כ'האב ענק געזאגט יעצט קומט נאך א וועלטס מלחמה צווישן טשיינע און אמעריקע, וואטש ענד סי, הלוואי עס זאל נישט פעלן קיין אידן. עס איז א חוצפה געווארן א נייע זאך, אנגעקומען אידן א פאר ארעמעלייט, קוים ארויסגעקומען פון דעם גרויסן היטלער'ס בראך, מ'האט פראבירט צאמצושטעלן משפחות, קומען זיי אזוי אן, זיי האבן פאשקווילן, פא פאטשקווילן, ווער זענט עטס? אין ירושלים האט מען זיך אזוי געפירט, ווייל זיי זענען געווען ארעם און הונגעריג, זיי האבן נישט געהאט קיין פרנסה, זיי זענען געווען משוגע צום טויט, אנשטאט זיי זאלן ווארפן לייכטערס איינער אויפן אנדערן אין בית מדרש האט מען ארויסגעשטעלט פאשקווילן, אבער דאס איז נישט קיין וועג, דאס איז לא זו הדרך, און נאכדעם ווער האט עס געטון די אלע זאכן, איז דא אזוי, איז דא דא איינער דער יצחק לבנה שטערן, ער איז דער נידריג סטער און דער ביליגסטער שייגעץ וואס איז דא אין שטאט, איך קען אים, ער האט געדאווענט אין קליימער דארטן ווי איך האב געדאווענט, א ביליגער שייגעץ, בחורים האבן מיר געזאגט ער פרעגט זיי מיעסע זאכן, די וואסער צווישן די פיס וואס ס'קומט ארויס איז אזוי פיל, דאס מיינט די זרע, און זיי האבן נישט געוואוסט וואס ער רעדט אפילו מיט זיי, אזא שייגעץ א טמא'נע חיה, און ער האט געדאווענט אינעם ארגסטן בית מדרש, איר ווייסט ס'איז נישט געווען א קינד וואס איז געגאנגען אין מקווה אין קליימער און מ'האט אים נישט מאנס געווען, און חזקל איז געווען דער הויפט חזר, האט זיי געגעבן צו טרינקען ברוינפן אויך, און נאכדעם האבן מיר דעם אנדערן חזיר חזקי טייטלבוים, ס'איז דא יעצט אין ארץ ישראל א רב וואס מ'האט אים געכאפט אז ער טוט מעשים מיט נבלה, אלע תלמידים זענען געקומען זיי האבן ארויסגעטראגן זיינע ספרים זיי האבן עס צוריסן, מ'האט עס געזען ווי זיי צורייסן עס אין די גאסן און זיי פארברענען עס, דא מעג מען אלעס, אבער ס'הייסט איך הייס דאך טייטלבוים, עניוועי יו שוד סטרעיטן יורסעלף אוט ביקאוז איט דאזענט לוק גוד, יור פיוטשער דאז נאט לוק גוד. יעצט איינער האט מיך אפגעקאלט און געפרעגט זאגסט חזקי ראזנבערג, חזקי ראזנבערג איז שוין לאנג געשטארבן ער קען שוין נישט מאלעסטן קיינעם וואס האסטו צו נוצן זיין נאמען די גאנצע צייט, זאג איך ווייל ער האט איבערגעלאזט א חורבן איום ונורא, ער האט איבערגעלאזט א חורבן פון בחורים ער האט איבערגעלאזט א חורבן פון מענטשן וואס זענען שוין געגאנגען או טי די און אלע זאגן אז חזקי האט זיי געטוהן וואס מען טאר נישט, עס וואלט געווען עבאוט טיים אז אזוי ווי ער איז געווען אנגעשטעלט אין סאטמאר זאל סאטמאר זאל זארגן פאר די מענטשן, איינער דארף זאל דאך זארגן, אז ער איז געשטארבן מיינט שוין דאך אז עס איז אלעס אקעי, ער וואלגערט זיך אין כף הקלע ער קען נישט קומען צו קיין רו, איז ער געשטארבן איז ער געשטארבן איז זשאסט טו דעם בעד אז ער האט נישט מוז פארראכטן, איז אנבעליוועבל, ס'איז דא נעבעך ביי אונז דארט איינער וואס האט אים אויך איינער מאלעסטעד, גראדע נישט חזקי איך ווייס ווער, און ער איז געווארן אזוי צודרייט פון דעם, ער האט גענומען דא אין קלעמענטי א גויטע און מיט איר געוואוינט האט אנגעמאכט. א קינד, דאס קינד יעצט בר מצוה, קומט צו מיר וויינען, וואס זאל איך טון, זאל איך טרייען צו ראטעווען דאס קינד, זאג איך אים, דאס איז אן ערנסטע שאלה פון א רב, דאס האט נישט מיט מיר, וואס דא גייט פאר, דאס אלעס האט מען געמעגט, דאס איז געווען אין קליימער אין די מקווה, איך האב געזען וואס איז געשען, איך בין אראפגעגאנגען, ווייל איך פלעג גיין ביי נשמת, פלעג איך גיין זען וואס טוט זיך דארט אונטן, איך האב אלץ געבעטן חזקי, שפאר צו, ניין, ניין, עס מוז זיין אפן, יעדער חזיר זאל זיך קענען ענדזשויען, יא יא, דאס איז סאקמער, סאקמער, קאקמער, האט זיך שוין לאנג איבערגעדרייט אין קבר וואס מען האט דא אפגעטון אויף זיין נאמען. און יעצט וויל איך רעדן צום עלעגאנטער רב, פרעדאטער רב, סאו זיין האב איך געוואלט ארויפלייגן א דרשה וואס ער זאגט חיזוק פאר קבלת התורה. קודם האב איך געוואלט אנהייבן די וואך דעם שיעור פונעם אזוי באקאנטן עלעגאנטער רב, גאלאנטער רב, דעם פרעדאטער רבי'ן, זיין האב איך געוואלט ארויפלייגן אפאר ווערטער, ווייל ער האט געזאגט פאר קבלת התורה דארף מען רעדן אביסל דברי כיבושים, יא שייגעץ טמא וואס דו ביסט געזעסן ביי דיני תורה'ס יארן לאנג, חושן משפט, קיינמאל נישט געלערנט, אלץ איז געווען וויאזוי זיי האבן געוואלט, האט זיך נאך מיטגענומען נאך צוויי רבנים און מען האט אפגע'פסק'נט האסט געמוזט אנהאלטן ווען נישט האט מען ארויסגעגעבן אויף דיר פאשקעווילן, איך וויל אויסלערנען איין זאך די רבנים זאלטס ענק אויסלערנען, אונז זעמער שוין עפטער ווארלד וואר טו, אונז האמיר נישט געזען די אלטע שטעט, לאגאנטע, גאלאנטע, פאשאנטע, טאטשאנטשע, אפילו שיקסעס, ס'איז דא שיקסעס אראפ, האמיר נישט געזען די אלע שטעט, אונז האט מען געלערנט אביסל צו זיין פיפל אוו רייטשעסנעס, און ווי דאנט קעיר הו ווער פייטינג וויט, יעצט קומט אן א איד ווי דער. רב און ער האט געזאגט א דרשה אז די אלע קאראנע איז געקומען וועגן די האטליינס און האטליינס, מ' האט מבזה געווען תלמידי חכמים, קען זיין ביסט גערעכט איך זאג נישט אז נישט אבער ביז אהין האסטו שוין נישט געטראפן קיין שום פראבלעם, יעצט איך וויל דיר עפעס זאגן איך האב דיר געמאכט א מקווה עט נאו טשארדש דו ווען דו האסט גערופן האסט גע'האסט א זון ער הייסט באבע צו זיידע וואטעווער די העל היז נעים איז ווען ער האט מיך אנגערופן ביז פינף מינוט האב איך מיך צוגעשטעלט צו דיר אן א געלט איך האב דיר פארראכטן דעם דאך איך האב דיר פארראכטן דעם צינור געמאכט מהודר מאוד, די גוי האט שוין געוואלט גיסן, האב איך דיר געוויזן אז מ'מוז עס איבערמאכן אביסל, מ'האט עס געמאכט אָן בור על גבי בור ווייל דאס וואלט געקאסט צופיל געלט, ס'איז א מענער מקווה, אבער איך האב דיר געראטעוועט וואס איך האב געקענט, דו שייגעץ טמא, ס'איז דיר אפילו נישט בייגעפאלן, נאר כ'האב געענדיגט האב דיר געזאגט ס'איז פערטיג, צו זאגן שכוח, דו האסט מיך קיינמאל נישט גערופן אויך נישט, האסט אלץ געשיקט דעם באבע, דיין זון הייסט באבע הייסט ער? זיידע הייסט ער, וואס איז א חילוק וויאזוי דער שמאק הייסט אזא שמאק ווי דער טאטע. איז למעשה צו רופן האסטו מיך אויך קיינמאל נישט גערופן, האסט געוואוינט דעמאלטס אין פען סטריט, האסטו געהייסן דיין זון באבע צו זיידע וויאזוי ער הייסט ער זאל מיך רופן, אזוי ס'זאל נישט זיין א פחיתות הכבוד פאר אן אנגעפאשעטן בהמה אז ער האט גערופן נחום ראזענבערג, ס'איז פארפאלן ווען איינער האט געזוכט א מוהל אדער א בחור האט געזוכט איינער זאל שטופן אין די מחילה אין די מקווה איז ער געגאנגען לעבן דיר, עניוועי, סאו בקיצור האט ער יעצט אראפגעלייגט אז דאס קומט אלעס פון דעם, און ער האט זיך נאך געברענגט אן עדות. ס'איז דא דער האדערסט האדערסט זילבער, יאוואזשנער, ער האלט אויכעט אז דאס קומט ווייל מ'איז מבזה תלמידי חכמים. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך, יאוואזשנער רב איז דאך א צדיק יסוד עולם, כ'הער ער לעבט מיט תענית און מיט סיגופים, ער איז ביזי מיט די פרוי מיט די ביי האר אונטערן שייטל, טאקע זייער וויכטיג, דער רבי האט אויף דעם געהאקט, יא זייער וויכטיג, אבער כ'געוואלט וויסן, דו ווייסט וויאזוי זיין ווייב איז געגאנגען אין די גאס? זי האט אויסגעזען ווי א פראסטיטוט, א מידנייט. פראסטיטוט, אזוי האט עס אויסגעזען, און זי איז געווען א פראסטיטוט אויכעט, ווייל זי איז געגאנגען מיט די בייעס, אזוי ווייסט איך ווי מען רעדט און מען איז מסביר און אלעס, עס איז געווען טשאמי טשאמי טשאמי טשאמי טשאמי. ווייסט וואס דא גייט פאר? ער האט א פראבלעם מיט א פרוי אז זי האט אונטערן שייטל ביי-האר? זאג, און מיט די האר אונטן ביי אותו מקום האסטו נישט קיין פראבלעם? דו דרעק וואס דו ביסט! קוק ווער עס איז געווארן דעם רבינ'ס אפוטרופוס! איז דער עלעגאנטער ברענגט זיך א ראיה פונעם יאוואזשנער. דער עלעגאנטער האט אין זיין לעבן קיין חושן משפט נישט געלערנט, די הוראה האט ער געקענט. איך געדענק ער האט געחזר'ט ביי רבי הערשעלע ספינקער אין קעמפ פלעגט ער חזר'ן אויפן לשון אויסענווענדיג יא איך זאג נישט אז נישט ער זאגט ער האט געלערנט אין סאטמאר אונז זעמער אלע עדות ווייל ווען כ'האב אנגעהויבן זיך צו שלאגן מיט אים האט מיר איינער געזאגט אז ער איז געווען א מענטש פיל מיט אזאלעכע טינעידזש פימפעלס און ער פלעגט אים נאכלויפן אין סאטמאר און האט אים איינמאל הויעך געשריגן אין שול לאז דיך אפ פון מיר יא אונז ווייסמער אז דער עלעגאנטער איז געווען א חזיר. אונז ווייסמער ער האט מטמא געווען אין זיין מקווה יארן א בחור און דער בחור האט חתונה געהאט און ער האט זיך גע'גט נאך אפאר יאר ווייל ער האט נישט געקענט מאכן קיין קינדער און ווען איך פלעג עס זאגן האבן זיי אים געצאלט גרויס געלט ער זאל זאגן ער ווייסט נישט דערפון איך האב דאך נישט געזאגט קיין נאמען דעמאלטס דארפסטו צאלן די גאנצע וועלט געלט פאר די גאנצע שטאט שוטה ולבן ביקש לעקור את הכל וויאזוי האט ער געוואלט אויסרייסן יעדן וויבאלד ער האט געוואלט הרג'נען דעם שליח אליעזר ווען ער הרג'ט דעם שליח אליעזר און דער דין איז ווען איינער האט געשיקט איינער זאל מקדש זיין א פרוי דורך א שליח און ער האט צוריק געקומען איז אסור בכל הנשים שבעולם ווייל אפשר איז דאס א שוועסטער איז במילא האט קיין איד נישט געקענט עקזיסטירן סאו קומט ער יעצט אן און ער זאגט א נייע מעשה אז וואס אז ער האט געלערנט אין סאטמאר זיכער האסטו געלערנט געדאווענט דארטן אין פאליש הויעך געשריגן ביים דאווענען אויפן זידיטשויבער נוסח יא דיך האט אויך דיין טאטע געהארגעט קיינער האט דיך נישט געוואלט ביסט געווען א חתן מען האט אפגעלאזט דעם שידוך מען איז געוואויר געווארן די גניבות פון דיין טאטן און דיין מאמען עניוועי לאמיר יעצט גיין ווייטער יעצט זאגסטו אז סאטמאר רב האט קיינמאל נישט געשאלטן, קיינער האט נישט געזאגט אז סאטמאר רב האט געשאלטן, סאטמאר ישיבה פלעג איך זאגן פאר ר' נתן יוסף איז א פאבליק שעלטער, מען שעלט יעדן איינעם, מיך האט אמאל גענומען שלמה יעקב געלבמאן מיט דעם וויאזוי הייסט ער דארטן זאנוויל גאלדשטיין, די אלע משוגעים מיך ארויפגעשלעפט אמאל אויף א בוידעם אין סענדז סטריט און געזאגט איך זאל זאגן חיים מאיר ימח שמו, ווען נישט הארגעט מען מיך, האב איך געזאגט חיים מאיר ימח שמו, זאגן זיי ניין דו מיינסט אן אנדערן חיים מאיר, איך זאג חיים מאיר וויזשניצער רבי, איך האב ארויסגעזאגט. חיים מאיר וויזשניצער רבי ימח שמו עס איז געווארן אלע רויט אין פנים א מענטש זאל אזוי זאגן זיך ער קען צווישן מיין רעבן ווען מיין רבי הערט אז עס גייט מיר איינשפארן ווייניגער מיט א פראסק זאגט ער נחום טייערע זאג עס נאכאמאל עטס ווייסט נישט ווער די איד איז געווען נעמטס אים זאגטס מיר לאמיר הערן פון אים האב איך זיי געזאגט ער האט געזאגט ויעקב איש תם יעקב געווען תם אך תאכלו מצות ער איז געווען א מצה איד דער איד איז געזעסן אין דביקות מיט די מצות א גאנץ יאר און מיטן שלחן ערוך א גאנץ יאר און מיט די אלע הייליגע כוונות א גאנץ יאר מיטן טלית און תפילין א גאנץ יאר, א איד איז געווען אויסגעהארעוועט, ווייסט ווער ער איז געווען? אה, שוין, ס'איז נישט וויכטיג. די עיקר וואס איך וויל ארויסברענגען איז, קיינער האט נישט געזאגט אז דער רבי האט געשאלטן, קיינער האט עס נישט געזאגט, לייג נישט צו ווערטער, איז שייגעץ טמא, לייגן זאלסטו לייגן די הענט ביי דיר ביי די ערווה, ווייסט, ער זאגט א מעשה, מ'האט, ער האט געלערנט אין סאטמאר און האט נישט געשאלטן. יעצט חוץ מיט דעם וויל איך דיר זאגן, דער רבי זכרונו לברכה די הייליגע דברי יואל האט זיך יא אסאך מאל פארלוירן, ווען ס'איז געווען די מעשה, צו מען מעג געבן פאר די קינדער חלב עכו"ם אין מאנטריאל האט דער רבי דעם טאשער רעבן באליידיגט אזוי האט דער טאשער רבי געווען א קלוגער איד אה האסט באליידיגט און דזשאסט וואלקט אוט האט אים איבערגעלאזט בילן שפעטער האט אים סאטמאר רב איבערגעבעטן ער האט אים געזאגט קומט אראפ איך וויל אייך איבערבעטן האט ער געזאגט איר קענט אויפן טעלעפאן אויך ס'איז גארנישט געשען ניין איך וויל אייך זעהן דא און ר' בנימין זאב זוסמאן איז אויך דארט געווען דער רבי האט געזאגט קיינער זאל נישט דארט זיין איז אבער יא דארט געווען איינער ר' בנימין זאב האט דער רבי זיך גענומען שרייען

חרם איך בין אין חרם און איי עם דעם פראוד אוו איט ווייל איך ווייס כ'האב עפעס געטוהן פארן הייליגן באשעפער'ס נאמען. יעצט כ'האב געוואלט וויסן נאך אסאך. ווער האט געטשעפעט מיט וועם? איך מיט ענק צו עטץ מיט מיר? איך האב געעפנט א האטליין. ס'איז נישט דא אפילו. ס'איז אין קאליפארניע. מ'קען עס הערן דא אויך. האט עטץ ענק אנגעגרייפט אויף מיר? געקומען אזוי. דער וואס האט א זוהן וואס ער איז געווארן א נקבה. די פאלטיטשאנער. ער איז א. מחנך אין סאטמאר, דער שייגעץ האט געזאגט אז די גאנצע ירידת הדורות איז נחום ראזנבערג, דאס איז די גאנצע ירידת הדורות הייסט, נאכדעם איז געקומען דער צווייטער משוגענער און האט געזאגט א פייערדיגע דרשה קעגן נחום ראזנבערג, יעדער האט געזאגט נחום ראזנבערג, העי נוץ מיך נישט פאר ענקער סקעיפגאוט, עטס זענטס געווען חזירים און מנוולים, עטס האטס געטאטשט בחורים, עטס האטס געטאטשט קינדער, עטס האטס ארויסגעווארפן אין די גאס, און עטס האטס געכאפט גרויס געלט, געגנבעט פונעם עולם, יעצט בין איך די ירידת הדורות? איך? צו מיט ענקער חינוך דאס איז די ירידת הדורות. מען האט זיך געשלאגן ווען מען האט איינגענומען אין ארץ ישראל איז געווען זיבן יאר ירושה און זיבן יאר ישיבה צו צוטיילן. מען האט זיך אין סאטמאר געשלאגן יעדע זיבן יאר. איינמאל איז די רעבעצין קראנק געווארן האט מען געזוכט עפעס דאס און איינמאל איז די רבי קראנק געווארן און ווען די רבי געשטארבן האט מען גענומען א צווייטן רבי. מען שלאגט זיך. מען האט זיך די וואך געשלאגן אין בני ברק שביעות אויך. אלע בתי מדרשים פון די גרויסע רביס זענען געמאכט אויף וויי צו טון מענטשן און צו טון רשעות פאר מענטשן און דאס האט מען גענוצט אויף די בעטל. פיעלד. אמאל האב איך געפרעגט א ספרדישן רב, כ'האב געמאכט א מקווה ערגעץ איך געדענק נישט ווי, כ'האב געפרעגט דעם רב, זאג נאר פארוואס זענען די ספרדים אזוי מצליח, זיי זענען אלע ביליאנערן, און די אשכנזים נישט? זאגט ער דו ווילסט וויסן פארוואס? קום באדאווען נאך דערווייל קום איך, כ'האב געמיינט ווייל זיי רעדן נישט, ניין, זיצט דארטן א שווער מיט אן איידעם אויף איין טיש איין באנק לעבן אנדערע, און זיי זיצן אזוי נאך פון פאר א פאר יארן, נאכדעם האבן זיך משדך געווען, נאכדעם האט די שידוך נישט אויסגעארבעט, זאגט ער זעהסט ווען דאס זאל זיין אן אונגארישער בית מדרש וואלט געגאנגען באטלס א גאנצן טאג,

איינס האט נייעט גענדערן נישט פון ראבער און זיין שוואגער זיי האבן זיך ארומרייסן און זיין שוואגער האט געוואוינט און געוואלט וואוינען צו געוואוינט איך ווייס נישט ביז ווי ס'האט געהאלטן צו גערופן א האטעל אין קווינס און ער האט געוואלט וואוינען צו געוואוינט מיט א אשת איש און זי האט אים געוואלט מפרסם זיין ברבים איז ער געדארפט זאגן עפעס א שיעור פון די ד' מינים אין ארץ אין קרית יואל מ'האט אפגעשטופט דאס ווייל ער געמוזט דא קומען זי איבערבעטן. זענט זיי אלע א באנטש אוו. פעיקערס! דעטס אלל יו אר! עטס ווילטס אונז איינרעדן אז אויף ענק שטייט די וועלט? יעצט איז אזוי, איך האלט אין איין זאגן, אויב אונז דארף מיר נישט האלטן די תורה, דארפט עטס אויך נישט, אויב עטס דארפטס נישט האלטן דארף מיר אונז אויך נישט, אבער אויב עטס דארפטס דארף מיר אונז און אויב אונז דארף מיר דארפט עטס, און דאס האט עטס נישט מקבל געווען. עטס גייטס ארום מיט אשת איש! חזקי טייטלבוים איז א דיין אין בית מדרש אויף הלכות נידה, ער האט בועל געווען. ער האט נישט געקוקט, אין חומש שטייט והי' ראה את ערוותה, ער האט זי בועל געווען, און ווען ס'האט אנגעהויבן צו האבן ריגרעטס איז ער געלאפן צו בית דין, בית דין האט געוויינט, זאגט ער אז ער נעמט אזא פיל פאר וואסער, ווייל ער קען נישט גענוג פישן וואסער, און ממילא ווען זי איז אריינגעקומען איז זי געווארן א קישוי אבר, איך וויל דיך פרעגן, בהמה וואס דו ביסט, יעדער מענטש וואס ער קריגט א קישוי אבר גייט בועל זיין אן אשת איש? דו פערד וואס דו ביסט, איינער וועט דיר דאס גלייבן? עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, און דאס איז וואס מ'טוט די גאנצע צייט, דער רב, יא ער מעג נעמען געלט בריבית, ער קומט אריין, היינט מען דארף זיצן מאכט ער א זיצונג די ערשטע האלבע שעה טרינקט ער קאווע און ער בילט עס נעבעך פאר די מענטשן וואס האבן אים גערופן צו די דין תורה סאו ווי דיסיידעט איך האב דיסיידעט אז איך האב ענק אלע אין דר'ערד אין תחת הגדול האב איך ענק אלע איף יו אר גאנא דו ראנג אונז עמער ענק עקספאוזן נאט אינטערעסטעד עסט דיך סטראשען מיט א בית דין און אין צייט פון בית המקדש קען זיין וועגן דעם דער אייבערשטער חרוב געמאכט די בית המקדש ער האט געזען אזאלעכע רשעים ווי עטס און אין צייט פון בית המקדש וואלט מען יענעם פארשט. איינער? זאגט דער אייבערשטער ברויך נישט קיין בית המקדש, איך ברויך האבן א קלין האוז. דאס הייסט ער גייט נאך זאגן אז ווען ס'וואלט געווען א בית דין, ווען ווען דו האסט א בית דין, ס'איז אַכט און דרײַסיק שקצים האבן אונטערגעשריבן, העלפט פון זיי זענען געפייגערט, די אנדערע העלפט בעט מיך ברחמים, ברחמים, מ'זאל זיי מוחל זיין, איך זאג איך האלט ענק נישט ביי מוחל זיין, ס'האט נישט געקומען צו מיר פארדעם, קומטס נישט יעצט, טאמער ס'קומט פון מיר וועט עטס אלע פייגערן, דעטס איט, וועט עטס אלע האבן א שלעכטן סוף. אויך הייבט ער יעצט אן אז ווען ס'וואלט געווען אין אזא צייט אז ס'איז דא א בית דין, ס'הייסט ס'איז דא א בית דין, ס'איז דאך געווען אַכט און דרײַסיק רבנים, אַכט און דרײַסיק רבנים איז נישט קיין בית דין, דעמאָלט וואָלט מען ווען דיך געלייגט אין חרם, און נאָך אַ זאַך, און אַז דו לייגסט אין חרם, עטס האָטס געלייגט אין חרם, האָט אַריינגעשטעלט איצעלע פּימפּ דער וואָס קען שוין נישט פישן, נעבעך. דער שייגעץ האָט געשריבן, ער איז אין חרם, איך בין אין חרם, פיין, האָב איך אַלעס, איך האָב געזאָגט יעדן רב'ס נאָמען עקסטרע, אַרויסגעזאָגט אַדרבה, די גמרא זאָגט אַז פאַר אַזעלכע שקצים יעצט איז אויך דאָ וועג, אַ רפואה, מען זאָגט אַדרבה, איר ווערט עטס אין חרם, נישט איך לייג ענק, דער אייבערשטער לייגט ענק. אריינגעשטעלט אין חרם אריין פאר דעם שייגעץ יצחק לבנה שטערן א מנוול וואס ער רעדט מיט קינדער וואס מען טאר נישט מיט בחורים און ער ברוגז אויף מיין האטליין יצחק לבנה ביז לאנג דירסט נישט ארויסגיין פון סאטמאר וועל איך דיך פארפירן איך וועל פארפירן ביז דירסט גיין זוכן א דזשאב נאר פאר דיר האט מען מורא ווייל משה פרידמאן האט געהאט עפעס א משוגענעם ברודער וואס האט נישט געקענט געבן א גט און דיין טאטע האט עס עפעס ערלעדיגט ער האט געזאגט אז די בית דין איז נישט גוט און אז מען זאל וואט דע. העל, אויף דעם בויט מען אונזער חינוך דורך שוין טויזענטער און טויזענטער אידישע נשמות, יעצט איז דא א פרשה פון לעיזער בערלאנד, א מיז א מיאוסע פרשה, ער איז בועל אשת איש, און מען זעהט ווידיאוס ווי די יונגלעך קריכן צווישן זיינע פיס, פוי א חזיר א דרעק, איז ארויס געקומען א בית דין וואס זיי האבן געזאגט אז ער איז אין חרם און מען טאר נישט פון אים הערן, מען האט אים טאקע געלייגט אין חרם, איז געקומען מענטשן זיי האבן זיך אנגענומען, איז געווען יעצט דער מארגענשטערן וואס ער זאגט קלאר ברבים אז דער בית דין איז א גוטער בית דין און א. אבער די פסק איז א פסק און מ'טאר נישט האבן צו טון מיט דעם שייגעץ בערלאנד, ער לויפט ארום קויפנדיג אלע רבי'ס, דעם ספינקער פון רחוב דונולו האט ער געקויפט פאר געלט, קומט ער אים לעקן, דעטס אלל ראנג, אונז האבן נישט קיין מורא, גאלאנטער רב, איך האב מער געלט פון דיר, כאטשיג דו האסט גע'גנב'עט ריעל עסטעיט, דו ביסט געזעסן ביי דין תורות און און דו האסט געמאכט אזוי ווי דו קענסט, דו האסט גע'גנב'עט געלט, דיין אייגענע ווייב די גראבע פאר הונדרעט פאונדער האט דיר געזאגט אמאל, אז דו גייסט נישט ארויס פון דין תורות גיי ארויס פון מיין הויז, ווייל מ'איז איר געקומען זאגן וואסארא שייגעץ דו ביסט. שייגעץ ווי אלע שקצים. גאלאנטער רב איך ברויך נישט דיין געלט, איך האב מער געלט פון דיר, און איך ברויך עס נישט, און דו קענסט מיך נישט קויפן פאר געלט, ס'דא אמאל איינער וואס ער האט, ער ברויך אבער נאך, איך ברויך נישט, איך בין שוין צופרידן ווי אזוי איך בין, איך זעה שוין ווי אזוי איך בין אויפן וועג, איך בין שוין ברוך השם אין די יארן, ענד דעטס איט, סאו מיך קענסטו נישט קויפן, דו האסט געקויפט דעם בחור וואס יענער האט געזאגט האסט אים געשטופט אין די מחילה אפאר יאר, צוויי אזייגער, איינס אזייגער האט ער געמוזט צוויי יאר קומען צו דיין מקווה יעדן פרייטאג, איך. חזיר וואס דו ביסט איז אוי דו האסט דאך אונז באגראבן די טעג זענען פאריבער אויב אונז וועל מיר זעהן א רב פירט זיך נישט ווי עס דארף צו זיין וועיר גאנע מעס אפ היז לייף ענד היז פעמילי לייף ענד עווריטינג אלל אבאוט הים אונז דערשרעק מיר זיך נישט היינט מיר האבן זיך קיינמאל נישט דערשראקן נאר ס'איז געקומען צו א פונקט וואס עטס צונג האבן צו טון וואס מיר טוען נישט און עטס עטס נאך אויף אונז לייגן שולד איך בין דער שולד פארן דור איך בין דער שולד און שולדיג איז דער פאלטיטשאנער ער האט אויפגעכאוועט א יונגל וואס ער וויל ווערן א מיידל ער גייט ארום כאפן ווידיאוס איבעראל און זעט ווי ער הייבט זיך אויף דאס קלייד כאילו ער איז פרעגנענט, ער קען אזוי זיין פרעגנענט ווי א קאר קען ווערן פרעגנענט, א משוגעים! אונז זאל מיר זיך לאזן פון ענק? פארוואס? ווייל דער וואזנער האט געזאגט אז די קאראונע דאס איז אזא זאך וואס דאס איז פאר פאר בזיון תלמידי חכמים? ווייסט באמת איך האלט אויך ס'איז פאר בזיון תלמידי חכמים, אבער נישט אונז עטץ תלמידי חכמים האט עטץ ענק אליינס מבזה געווען לעיני כל הקהל. ס'אזוי ווי ס'געווען אמאל א. מעשה פון א רב קווייצעט קאצקער רב שבת האט ער נאר גערעדט לשון קודש ער איז געווען הייליג שוין מען קומען אריין אין בית מדרש און מען האט געזאגט פארן רב אז ס'איז אריינגעפאלן א קי אין די ברינען האט ער אנגעהויבן צו זאגן נו שבת היום ס'איז דאך שבת שבת טאר מען נישט זאגט מען אים אקעי נאו פראבלעם אבער די רבי זאל וויסן ס'איז דיין קי זאגט ער צער בעלי חיים פארשטייסט וואס דא גייט פאר עטס האטס געמיינט אז אונז וועמער נישט כאפן ענקער שייגעץ שטיק און אונז וועמער זיך לאזן דער עלעגאנטער ווען ער זאגט מ'לויפט נאך אין די גאס

מיין פרוי א מילך קעסטל, אונז האט ער געברענגט א קראנקן זון, אונזערע פרויען זענען נישט מילך קעסטליך, זענען הייליגע אידישע טעכטער, בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל, זכות פון נשים צדקניות נגאלו, און די גאולה העתידה וועט אויך זיין זכות פון נשים צדקניות, עניוועי, איז דער שייגעץ טמא, ער האט אבער א מעלה, ער האט אין זיך א געוויסן ערליכקייט, ווען ס'איז געקומען די גאנצע צייט צו קאמען קאור האט ער זיך געקריגט מיט אלע רבנים, ער האט זיך נישט געלאזט, און איך געב דיר פאר דעם אסאך קרעדיט, און ער. ער האלט אין איין שרייען מען טאר נישט מען טאר נישט! עד כדי כך ער האט געזאגט פארן עלעגאנטער יו קען געט די העל אוט אוו די התאחדות הרבנים דו ביסט נישט קיין רב פאר אונז דו ווייסט נישט וואס די רבי האט געוואלט דו ביסט אויך פארקויפט פאר געלט אזוי ווי דיין טאטע האט אפגעגנבעט אידיש געלט הונדערט טויזענט דאלער נאך די קריג און געגאנגען אין תפיסה ער מיט די רעבעצען און איינער פון ענק ווייס איך נישט ווער איז געבוירן דארט אין די תפיסה אדער אייזיק אדער די די אנדערע ברידער דער שייגעץ ער האט גענומען קהילה ער געט א הכשר אויף קהילה איך האב אים געפרעגט דו ביסט אמאל געווען אין די פלייש ביזנעס דו ווייסט ווי אזוי מען געט א הכשר אויף פלייש נעקסטן טאג האט ער עס אראפגענומען ווייל איך האב ארויף געלייגט אז דער עולם זאל וויסן אז ס'איז נבילה טריפה קהילה צו מיר געקומען זיי האבן מיר געאפערט גרויס געלט איך זאל זיי נישט לייגן אויף מיין האטליין זאג איך אים האסט א ביליאן דאלער מיר צו געבן? ס'לוינט זיך דיר? נעה איטס טו מאטש מאני זאג איך אונטער א ביליאן הייב איך אפילו נישט אן צו האבן א יצר הרע ביי א ביליאן וועל איך אפשר האבן א יצר הרע איך ברויך האבן דיין געלט איך שטיי שוין באלד אויפן וועג אהיים צו גיין ווי נענטער ווי ווייטער וואס איך וועל איבערלאזן פאר די קינדער נאך א מיליאן דאלער וועלן זיי גליקליכער ווערן ס'וועט זיין מער אויף וואס זיך צו שלאגן? איך האב נישט די תאוות, די תאוות האבן מיך איבערגעלאזט. סאו בקיצור, ער האט אים געזאגט דו האסט נישט וואס צו זוכן אין די התאחדות, און ער האט אים ארויסגעקאפעט ווי א דאגי. כ'האב א גרויס הנאה האסט עס געטון, און אזוי דארפן אלע טון, פון די תלמידים פון רעבן דארפן דאס טון. דאס איז נישט פאר אונז זאל זיך גיין אין דרערד אריין. מ'האט צוזאמגעשטעלט א אסיפה צו ס'איז יא מותר די קאמאן קאור צו נישט. איז דא אויף די אסיפה אויסגעשטעלט אכט פארקאקטע פארדרעקטע רבנים וואס האבן אפילו נישט קיין פאזיציע ביי. אונז. די נעמען זיך אן פארן אייבערשטן, און די איבריגע זעקס הונדערט צו זעקס הונדערט און פופציג רבנים פון די סאכדעס'נס ליסטע זאגן אלע פארן אייבערשטן גיי, אונז ווילן מיר דיך נישט קענען, אבער שוויות האט יעדער געמאכט, ניין ס'וועט נישט, ניין לאמיר ליינען קריאת שמע, וואט די העל, וועם פאפסטו? דעם אייבערשטן? דאס איז וואס דא גייט פאר, מען האט גענומען מענטשן וואס די רבנים האבן געמאכט פון זיי, א גאנצן אפגאט האט מען געמאכט, און נאכדעם טוען זיי וואס זיי ווילן, דער פאשרנא רב דער דרעקיגער האט געפייגערט האט אויך איבערגעלאזט בריוון הער איך. ער האלט נישט פון די קאמען קאור אבער המן לאט איבער א בריוו דאס איז גארנישט דאס ווישט זיך אפ דערמיט מורא געהאט צו רעדן ביי לעבצייט איך הער אז ער נעמט נישט פיין ער האט זיך אויך זיין פראבלעם ער האט אן איידעם יענקי בער טייטלבוים זאליקא'ס זון וואס ער האט אים געברענגט אן אייניקל א מולדת חוץ פון עפעס איך ווייס אדער א שיקסע, אדער ביי א אפיס ווי ער האט געארבעט א אידישע טאכטער עפעס האט ער געברענגט סאו עטס וועטס מיר נישט פארציילן אז עטס זענטס ברוגז ווייל מען איז מבזה תלמידי חכמים, מען לויפט זיי נאך אין די גאסן, קודם זענט עטס נישט קיין תלמידי חכמים, און אפילו ווען זענט עטס יא, זענט עטס א תלמיד חכם שסרח, גוט אנגעפארן, און נאכדעם קיינער לויפט ענק נישט נאך אין די גאסן, נאר וועגן די קאמאן קאור לויפט מען ענק נאך, איך לויף ענק נישט נאך, מען האט געפרעגט דעם ליובאוויטשער רבי פארוואס ער קומט נישט אויף ארץ ישראל, זאגט ער ווייל איך אין מיין אפיס האב מער השפעה דא אויף די גאנצע וועלט ווי ווען איך וואלט געווען אין ארץ ישראל, מיין האטליין פארט בעסער ארום ווי פיל די אלע וואס זיי לויפן ענק נאך, איך ווייס פון אסאך רבנים וואס זיי האבן צוריק געצויגן נאר וועגן מיר, איך האב געפייערט אויף. אט מיינסט, די מענטשן זענען געגאנגען צו זיי, מ'האט זיך דורכגערעדט און זיי האבן מודה געווען? זיי האבן מודה געווען? פארשטייסט וואס פאר א דרעק דאס דא גייט פאר? זיי וועלן אונז לייגן אין חרם ווען ס'ווערט דא רבנים, ווייסט קיש אין תחת, אונז זעמער אין חרם, אונז האט מען שוין געלייגט אין חרם, האמיר ענק צוריקגעלייגט, און אונז פארמיר ברוך השם זייער גוט, למשל שבת, ס'איז געווען שבת שבועות, האב איך געגעסן אזא גוטן טעלער טשולענט, כמעט אזוי ווי איך פלעג עסן ווען איך בין געווען אלט דרייסיג יאר, יא! אויב קענסט לייגן חרם נאכאמאל קענסט דיין טאטן אויכעט לייגן חרם מיט מחלל זיין שם שמים בעפאר עשר יארן און דיין מאמען אויכעט קענסטו אלע מיט לייגן חרם און ער ברענגט נאך אן א ראיה פון יאוואזשנע רעבען אז ער זאגט אויכעט דאס קומט פאר בזיון תלמידי חכמים בזיון תלמידי חכמים איז ווען עטס זענטס ענק אליינס נישט מבזה יו קיפ יור דיסטענס יעצט איז דאך דיסטענס טיים. אז עטס זענט זיך אליינס מבזה איינער דעם צווייטן, עטס זענט זיך אליינס מבזה, האט זיך געהאט דעם שייגעץ דעם דאגי וואס ער קען שוין נישט פישן היינט, איצעלע פימפ, ער האט אראפגעברענגט די גאנצע הכשר אין אמעריקע, ער האט זיך געמאכט א גוטע פירמע גליקס, ער גייט אבער פייגערן, ער וועט גארנישט האבן דערפון, און די קינדער זיינע זענען נערוון קראנק אלע, ער האט עס נישט פאר וועם איבערצולאזן, פון די צווייטע ווייב האט ער עפעס יא עפעס א נארמאל קינד, סאו איצעלע ווי ביסטו אנגעקומען, האסט אלע דין תורה'ס אפגעדרייט, מיט אלע רבנים געמאכט א שמוציגן נאמען, האסט דעם אייבערשטנ'ס תורה. שעמט האסט דיך פארשעמט, האסט דיין טאטענס הויז פארשעמט, און וואס האסטו יעצט פייגערן, עט זיין אויף דיין מצבה הי לעפט ביהיינד א מיליאן אדער טו מיליאן? יעצט וויל איך ענק פארליינען די וואס האבן אונטערגעשריבן די רעזולטאטן אז מען טאר נישט נעמען קאמאן קאור מיט די אלע אנדערע זאכן, דעת תורה, פיין לאמיר זעהן ווער דאס איז, ישראל דוד הארפענעס, ער איז א פיינער מענטש, ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר אויכעט כאטשיג ער האט נישט גערעדט מיט מיר, און ער האט געזאגט פאר אנדערע אז. ער וואלט מיך זייער שטארק איבערגעבעטן, מען האט געלייגט אויף אים א דרוק, נו אפשר א יאר ארום וועט ער זאגן מען האט אויף אים געלייגט א דרוק, ס'איז איין חתימה ביי מיר כמאן דליתא. נאכדעם חיים פלאר, חיים פלאר האט א כולל, און כ'האב שוין אסאך מאל גערעדט וועגן אים, כ'וויל נישט איבערזאגן אלע אלטע זאכן וואס כ'האב שוין געזאגט וועגן אים, ער איז מיר אויך געווארן אן אונטערשרייבער. נאכדעם איז אזוי, ישראל יצחק קאלמענאוויטש, ער איז א זייער א וואוילער מענטש, ער האט דורכגעטון די זאך טאג און נאכט, א גוטע חתימה. יוסף דוד שעכטער, אויך א גוטע חתימה. יענקל שטויבער, זייער א גוטע חתימה, ווייל אז ער איז א ראש ישיבה אין מהרי"ט און ער האט זיך געטרויט אונטערצושרייבן איז עס א גוטע חתימה. משה קעסלער, א דיין אין וויזשניץ, אויך א גוטע חתימה. משה וואלף זארגער, אויך א גוטע חתימה, ס'איז אן ערנסטע תלמיד חכם. נאכדעם קומט דער דער פישער רבי, וויאזוי הייסט ער? פיש פארשעי, אה, פישער רבי. ער איז אזא רשע מרושע, איז אזא עוכר ישראל, ביי אים אין שול דאווענען אלע fbi מוסרים. מענטשן האלטן מיר אין איין פארציילן. האט ארויסגעשיקט מענטשן, מען האט געמיינט ער דאווענט אין פארשעי, מען זעצט זיך אראפ רעדן, מען רעדט איין ווארט וואס ס'טויג נישט קומט שוין די עף בי איי, מען הייבט שוין אן, דער גרעסטער שייגעץ וואס איז דא. שמואל לעזער פרידמאן, אויך א גוטע חתימה. מנחם פישער דארף גיין פישן. דאס איז אזא אויסוואורף. ער האט אמאל געשריבן אז ער געט נישט קיין שום הכשר אויף קיין פלייש. ביי אים אין שטיבל לאזט ער נישט אריין בהמה פלייש ווייל ס'איז נישט כשר. אזוי האט ער געשריבן. און ער איז ס'איז דא א האל אין מאנסי וואס מען האט געגעבן בהמה פלייש צו עסן ווען מען האט. שטעל, האב איך אים אליין אנגעקאלט, זאגט ער יא איך הייס דאך פישער, אמאל פיש איך און אמאל פיש איך נישט, כ'מיין נישט אז כ'האב א פישער פיש איך אגאנצן טאג, אמאל יא און אמאל נישט. אזאלכע דרעטליגערס און אונז טאר מען זיי נישט פארשעמען. נאכדעם איז דא צבי מאיר זילבערבערג, אויך א גוטע חתימה. נאכדעם איז דא מנשה פילאפס, זיין חתימה נעמטס אראפ, נעמטס עס אראפ. שאפראנער רב, דער פריערדיגע וואס האט יעצט געפייגערט, ער האט אים ארויסגעפירט פון זיין ישיבה אינמיטן לערנען ווייל ער האט געטאטשט בשר הקודש זיין זון האט אים משוגע געמאכט, נאכגעלאפן פרויען, איך האב געזאגט גיי אים נעמען פאר העלפ, וויל איך אייך פרעגן, פון די אלע פינף זעקס זיבן אכט ניין הונדערט רבנים וואס איז דא, איז דא איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן אכט ניין צען עלף צוועלף חתימות וואס פיר זענען דיסקוואליפייד מזה מתוכו ומעיקרא, דער פארשעי'ער איז א אויסוואורף, און ס'איז געבליבן מנשה פיליפס, מיט דעם זעמיר געבליבן, איז נישט קיין שאנדע, דאס האט סאטמאר אויפגעהארעוועט, דאס האט ער אויפגעשטעלט, פארדעם האט ער נישט געמוזט ניצל ווערן פון. אגב, כ'קען פארשטיין, איך פארגין עם אז ער איז ניצול געווארן, איז געווען א וואוילער איד, האט אויפגעשטעלט מוסדות, אבער ס'איז פון זיינע מוסדות איז געווארן אהרן טייטלבוים און זלמן לייב, וואס מ'זאגט לכתחילה, אונז האמיר נישט קיין חלק מיטן הייליגן באשעפער און מיט זיין תורה, ער זאל זיך עס האלטן און צורו צוריקטראגן, אפטראגן, אזאלכע דרעק עס איז דא. דאס האט סאטמאר רב אויפגעטון? פשי, ער פארט זייער גוט אין די עולמות העליונים, נישט סתם, נאר זייער גוט. סאו יעצט עלעגאנטער חזיר, דו האסט נאך עפעס וואס צו זאגן ווייל איך האב שוין געענדיגט, כ'האב נישט אויסגעלייגט אלע דיינע.

אז עס איז יא ער שרייט נאך וואס ס'איז גוט און מען דארף עס לערנען. עלעגאנטער רב, אין די ספרים האט דיין טאטע געזען, אין די בוקס האט דיין טאטע געזען אז מען זאל בא'גנב'ענען די גאלד און די צדקות פון אידן אויך, און דיין מאמע האט מיטגעשטימט, און דיין ברודער דארטן פון בארא פארק האט געגעבן א הכשר אויף קהילה כאטשיג ער איז קיינמאל נישט דארט און ער ווייסט ער פארשטייט צו געבן הכשר אויף פלייש פונקט ווי איך פארשטיי צו זיין א מוהל ביי א ברית. פארשטייסט? יו פיפל אר גאנא סטארט סטען, צו זאגן מוסר האבן מיר אונז אויך א מויל. אונז קען מען אויך זאגן מוסר. אונז קען מען זאגן וואסערע א שפחה חרופה ס'איז געווען דארטן דער דער יאוואזשנער'ס רעבעצן מיט די בייעס. אונז קען מיר אויך זאגן. צו זאגן מוסר אונז קען מיר אויך. בשלמא האבן מיר געמוזט זיין אפ טו איט צו וואס מען זאגט. נו, האבן מיר אונז נישט געקענט. אבער אויב ס'איז געקומען א מצב ווי מען קען פלאפלען אפילו מ'איז נישט אפ טו איט, קען מען אונז אויך. און אונז קען מיר בעסער פון ענק. סאו, עלעגאנטער, ווילסט דיך נאך ווייטער פארמעסטן? און מיט דעם וויל איך אויסלאזן. טאמער דו מיינסט מיך, כ'האף אז דו מיינסט

כ'האב דער בעלזער מקווה איד וואשט אויס מיינע און גרייז האנטוכער, פארשטייסט? וואס ארט מיך, דער עלעגאנטער רב, וואס ארט מיך אויף פלאפלען, כ'פלאפל און כ'פלאפל. אויב יעדער קען פלאפלען קען מען אונז אויך. און אונז האלט מען זיך נישט ביים אפשטעלן. און וועסט אונז לייגן אין חרם מ'עט דיר זאגן קוש אין תחת. אויף מיין גראב. לאכן מיר זיך אויס פון דיר, פון דיינע חרמות, און פון עווריטינג אלל אבאוט יו. און אונז זאג מיר דיר גראד צוריק, אדרבה, צו טוסטו גיין אין חרם, זאל מיר נישט קיין מורא האבן פאר די זאכן. דער אייבערשטער האט געזען אז ס'וועט קומען אמאל אזעלכע. חוץ און יעצט האט ער געזארגט פאר ענק אויך און האט אונז געמאכט א תורה אונז זאל מיר נישט קיין מורא האבן דו הייסט עלעגאנטער רב נישט האף איך אז דו האסט נישט מיך געמיינט ווייל טאמער האסט נישט מיך געמיינט דארף איך דיך דיר נישט ענטפערן אז דו האסט מיך געמיינט וועל איך דיר זאגן ביסט א דרעטליגער און כהנה וכהנה נאך זאכן און דו הייסט נישט קיין תלמיד חכם ווייל דו פירסט דיך נישט אויף ווי א תלמיד חכם דו האסט געזאגט אז דעם אייבערשטנ'ס תורה איז ביי אונז נישט וויכטיג אונז קען מען לעבן אן דעם און מען מעג געפארן מיט א קאר וואס האסט אים צוריק געטראגן שבועות און זאלסט דיך טשעפע מיט מענטשן, ווייל אונז זעמער מענטשן וואס האמיר געבליטיגט פאר אידישקייט, אונזערע עלטערן האבן נישט געוואלט נעמען ווידערגוטמאכונג מיט שמידערגוטמאכונג ווייל דער רבי האט געזאגט, כאטשיג זיי האבן עס געדארפט האבן פאר געזונטהייט, דא קומען אן די שקצים זיי זאגן מען מעג נעמען די אלע שייגעצישע זאכן, אלרייט ווען דו ווילסט מעגסטו נעמען, אונז גיימער מוחה זיין. און בכלל עלעגאנטער רב וויאזוי איז אויסגעקומען אז דו ביסט געווארן אונזער בעל הבת'לע? אונז האבן דיך אמאל געפרעגט א שאלה? כ'האב געוואוסט דו ביסט די ביגעסט לאו לייף אין חושן משפט, די ביגעסט, האסט נישט געלערנט און די. ס'קושט אפ און געבט א פסק אפ צוואנציג טויזענט דאלער דרײַ זיצונגען, who the hell are you? עניוועי, פאר דערווייל האב מיר א גוטן זומער, א א געזונטן זומער ווי די שיגעצ'י פלעגט זאגן, און אה, עלעגאנטער רב, זיי געזונט, זע צו מאכן א בית דין אפשר ס'איז יא קענען לייגן אין חרם, די שווארצע לעכט וועל איך דיר פארקויפן. יעצט דו זאגסט אז דו ווייסט דאס באצאלן א פרייז, נו אז דו ווייסט דאס באצאלן א פרייז פארוואס רעדסטו? איינער האט דיר באצאלט? סאמבאדי פעיד יו אף, ווי וואר? ווער? דער וואס האט געמאכט א מלא די זכות? יענקי בער? וואס? טייטלבוים, עניוועי, איך וואלט זאגן פארן עולם אז ווען א רב ווערט א דאקטער און א דאקטער א רב איז אן אומגליק. דער רבי האט אמאל געזאגט, איינער האט געזאגט זיין זון וויל ווערן אדער א דאקטער אדער א א רב, האט דער רבי געזאגט ס'איז בעסער צו זיין א רופא חולים ווי א מתיר אסורים. דער עולם האט זיך געבייזערט, נע, מען דארף זיך נישט מאכן סאושעל דיסטענסינג, דער אמת'ער סאושעל דיסטענסינג דארף זיין א גאנץ יאר אויכעט. בחורים זאגן מיר אז די גיין אין מקווה איז א פלעזשער, ס'איז א פלעזשער! קיינער געט זיך נישט א כאפ אן בטעות דעם פיפי. ס'איז געווען דא פישעלע בראך דער מיידער פלעגט זיך טובל'ען פון איין עק מקוה אויף די צווייטע מיט ביידע פיס אויסגעשטרעקט. איינמאל האב איך אים אויפגעהויבן אינמיטן די מקוה, איך האב געזאגט אז דו ווילסט נישט איך זאל דיך דערטרענקען זאלסט אוועקגיין פון די מקוה, דא גייען קינדער און בחורים און דו גייסט אריין צווישן זייערע פיס. איז ער אוועק. יא, ער האט מורא געהאט. איך וואלט מיך ארויפגעשטעלט אויפן חתן, אויף די מחילה וואלט איך אים געהאלטן אונטערן וואסער צען מינוט. חזירים, נאובאדי וואטשעס אוט פאר די טשילדרען. עניוועי. אין ארץ ישראל די קאראונע איז צוריקגעקומען, ס'איז דא עפעס א תלמוד תורה וואס הונדערט און פינף קינדער, איין מלמד האט אלע נעבעך האט אנגעברענגט די קראנקהייט און די טשייניז זאגן אז זיי האבן שוין נאך איינס כ'האב עס ארומגעשיקט אויב ווער ס'האט די וואטסעפפ ארומגעשיקט זיי זאגן זיי האבן שוין נאך איינס א שטערקערע קראנקהייט אוודאי דא גייט זיין א וועלטס מלחמה ביז מ'עט זיי נישט אויסווייפן וועט נישט זיין שטיל און דערווייל אמעריקע ארבעט זייער גוט כ'האב הנאה קודם האט מען זיי צודריקט פיינענשעלי אלע גרויסע קאמפאניס האבן ארויסגענומען זייערע מענטשן דארטן נישט געבליבן קיין געהעריגע אינדוסטריס זיי זאגן אליינס טשיינע איז טשאוק טשיינע אליינס זאגט זיי זענען טשאוק זיי האבן נישט געוויסט אז אמעריקע קען אפשטעלן אלע זייערע געלטער וואס זיי האבן דא אין סטאק מארקעט אין אמעריקע און זאגן ביז מען וועט זיך פארגלייכן פון די אלע טויטע יעדער וועט מאכן א לאוסוט מ'עט יעדן אויסצאלן אז ס'וועט עפעס בלייבן און ס'וועט באקומען די טשענדזש איך האב נישט געגלייבט אמעריקע קען דאס טון איך האב אבער יא געוויסט ווייל איך בין אן אמעריקאנער געבוירענער דער אמעריקאנער פאקט איין היטלערן פינף מאל און דייטשלאנד זיבעציג מאל ער ווייסט וואס ער וויל פון זיין לעבן ער האלט נישט ביים אויפגעבן זיין פרידאם וואס ער האט זיך געפלאגט דרײַ הונדערט יאר עס צוצושטעלן אז ער זאל ווערן א טשייניז בירגער עניוועי איך האב הנאה ברוך השם ס'גייט יעצט זיין א ריזיגע מלחמה קען זיין ס'וועט נישט קומען צו קיין באמבעס אויך נישט, קען זיין, זיי זאגן אליינס טשיינע איז ווייפד אוט, טאטלי טאטלי טאטלי ווייפד אוט, אמעריקע האט יעצט געמאכט א געזעץ אז די אלע, זיי האבן דאך אסאך מענטשן וואס ארבעטן פאר זיי, עידזשענטס, וואס געבן זיי איבער זאכן אמעריקע וויל וויסן פונקטליך יעדער וואס ער ארבעט דארטן און וואס זיין דזשאב איז און וואו ער ארבעט, און דאס האט ארויסגעווארפן פופציג פראצענט מענטשן, ווייל קיינער האלט זיך נישט ביים מוסר נפש זיין אז מ'זעט דאך זיי גייען אונטער, כ'האב געהאט דא אין אין די גרעסטן און אין טייערסטן. סקול וואס איז דא, הארווארד יוניווערסיטי, זיי האבן באקומען עיטי טרי מיליאן דאלער דאס יאר פון טשיינע, זיי האבן געמאכט א גאנצן דריידערל אז דו פארשטייסט און מען זאגט אז טשיינע איז די בעסטע לאנד און מען טראגט אהין מענטשן און מען ווייזט צו ווי גוט ס'איז, זיי האבן יעצט נאך א פראבלעם ווייל אברהם אבינו האט אייניקלעך דארט אויכעט, ער האט אייניקלעך דארט און די אייניקלעך זענען די מאזלעמס און די גייען יעצט אריין אין א בלוטיגע מלחמה מיט טשיינע, אינערליכע וואר, זיי האבן אונז אונטערדרוקט, זיי האבן אונז נישט געלאזט האבן קינדער און זיי האבן געטון מיט אונז. סלעווערי און סאדאמי, סעקס, אלעס, די שיט איז אווער נאו, איטס אלל אוט, און זיי זאגן יעצט קען מען זיך אליין שלאגן מיט די כינעזער, אונז זעמער כינעזער, פארשטייסט, ער וועט נישט קומען ווארפן א באמבע ווייל דעמאלטס איז ער אויך אפגעווישט, דעטס איט, ס'האט זיך אנגעהויבן צוביסלעך, שטייט דארט אין תרגום יונתן שטייט דארט אז ס'איז געווען דער איינער וואס האט געזאגט מינעסטיג פיר נומערן איז געגאנגען זיין זון האט זיך געבאזעצט אין טשיינע, און שטייט דארט אין תרגום אז ער האט געבויט א וואנט ארום און ארום,

שמוציגע פראגרעמס מיט די אלע זאכן, האב איך געזאגט א דרשה, האב איך געזאגט ווען מ'וואלט נישט געווען ביזי מיט מחילות אריין קריכן אין יענעמס מחילה, וואלט אמעריקע געווען די טאפ אוו די אוו די יוניווערס, גייסט אריין אין יענעמס מחילה האט דיר דער אייבישטער געגעבן יעצט גיי שלאג דיך, פערצן פיפצן סטעיטס שלאגן זיך יעצט וועגן דעם שווארצן וואס מ'האט דערהארגעט אין קאלד בלאד, יא יא ס'גוט, עניוועי מ'דארף תשובה טוהן, מ'דארף וואטשן וואס מ'טוט, נאר איך וויל זאגן דעם עולם איטס נאט גאנע בי אווער אנטיל איטס אווער, ווען ס'איז געקומען צו פאסטן. אז אסתר האב איך געזאגט קיינער טאר נישט פאסטן, ס'איז דא פון רבי עקיבא אייגער איז אויך געווען אין זיין צייט אזא צרה, און נאכדעם איז געקומען ערב פסח וואס קיינער זאל נישט פאסטן, און אזוי האב איך געהאלטן אין איין זאגן פארן עולם, יעצט פרעגט מיך דער עולם וואס גייט זיין מיט שבעה עשר בתמוז, זאג איך אים עס געהעריג האסט נישט קיין שום פראבלעם, ווייל דיין אימיון סיסטעם מוז זיין שטארק ס'זאל נישט קענען ווערן קראנק, און כ'האב זיי אויך דערציילט א מורא'דיגע מעשה וואס איז געשען אין די צייטן פון רבי ישראל סאלאנטע, פארשטייט זיך אז ס'איז געווען דעמאלטס אויכעט א מגיפה, און דער הייליגער רבי ישראל סאלאנטער האט זיך געגעבן א שטעל אויף אויסער דעם וואס ער איז געווען א גרויסער בעל מוסר איז ער געווען א געוואלטיגער בעל הלכה אויך, געווען פון די גרעסטע גאונים, האט זיך אויפגעשטעלט אין בית מדרש, ס'איז געקומען ביינאכט כל נדרי און ער האט געמאכט קידוש און ער האט טועם געווען וויין מיט קעיק און ער האט געמאכט א נאך ברכה, דיינים זענען זייער גערעגט געווארן, אזאנס טוט מען ברבים, מ'עסט? וויי וויי, האט ער געזאגט קינדערלעך. עטס ווייסט נישט וואס דאס הייסט אז דער אימיון סיסטעם ווערט שוואך און נאכדעם פאלט מען צוזאם און ס'איז פערטיג. זעלבע דא אויך, איך וויל נישט קיינער זאל מיר צוזאמפאלן, אריינטראגן חלילה אין שפיטאל, מען האט דארט נישט געגעבן קיין סערוויס, מען האט זיי נישט געגעבן צו טרינקען אפילו א שלוק וואסער, קומט מען יעצט ארויס אז די גאנצע זאך איז געווען א געפלאנטע רציחה אויף אלטע מענטשן, און ס'איז נעבעך געווען א גזירה, און איינע פון די זאכן וואס די חברה דארפן האבן איז האבן די קראנקייט.

איך אין די מקווה פרעגט מען וואס דארפסטו דאס וויסן? איך בין דאך נישט שטאטס רב, זאגט ער יעל ווי ס'איז פרייז אין די מקווה זענט איר וועלטס רב, אלע האבן אייך געפאלגט, וויאזוי איר האט געהייסן מ'זאל בודק זיין חציצות מיט אלעם, עניוועי איז וויל איך ענק זאגן סגייט יעצט קומען שבועות ער וועט זאגן מען זאל עסן וויפיל סגייט אריין, יעצט איז דא זאכן וואס איך נעם נישט קיין שטעלונג, למשל איך האב געהאלטן אז מען טאר נישט גיין אין שיל, די וואס האבן געהאלטן מען זאל יא גיין אין שיל, מען איז שוין בטל געווארן דער חרם, האב איך נישט געוואלט זאגן גארנישט, ווייל געווענטליך זאג איך אייביג סגייט יעצט זיין מגייט זאגן די יא פאר די עלטערן גייט מען זאגן מזכיר נשמות זאג איך אייביג מזכיר נשמות איז א ספאט טשעק דיינע עלטערן קומען פון גן עדן זעהן וויאזוי דו זעהסט אויס די ערשטע יאר נישט יעדער האלט אז מען זאל זאגן מזכיר נשמות סא סוועט נישט זיין אזויפיל זאגערס מזכיר נשמות אבער סאיז נישט קיין חילוק אבער כהאב עס געזאגט איין זאך זאלט עטס געדענקען טאמער א פרוי דארף גיין אין שול זאגן מזכיר נשמות זאל זי נישט זאגן קיין מזכיר נשמות נאר אין. היים, ווייל זיי קענען נישט איבערלאזן די קינדער אליין. ס'איז טאקע הייליג מזכיר נשמות, אבער ס'איז נישט הייליגער פון דיינע קינדער. דער נפטר איז שוין געשטארבן, דיין קינד דארף לעבן. און זיי האבן מיר אלע געזאגט, דו ביסט גערעכט, האסט זייער גוט געזאגט. למעשה האב איך עס נישט געוואלט זאגן געהעריג אויף מיין האטליין, איך האב עס נאר געזאגט אויף וואטסאפ, ווייל איך האב געהאלטן איך וויל מיך נישט אריינמישן. איך גיי זאגן אויב איך זאל יא גיין זאגן מזכיר נשמות אהער מיט אייך. איך זאג נישט, זאג אינדערהיים. איך האב אויך געזאגט אינדערהיים. איך האב געזאגט אינדערהיים גאנץ שביעות, איך האב אלעס געטון אינדערהיים. איך בין ברוך השם אנגעקומען, כ'בין אויפגעשטאנען היינט א נייער מענטש. קבלת התורה, עניוועי, ס'איז נאך גרויסע צרות, און טשיינע האט שוין געזאגט זיי האבן נאך א באמבע וואס זיי גייען יעצט ארויסשיסן, נאך ארגער ווי די ערשטע, דערווייל הער איך נאך אינמיטן, כ'האב געליינט אינמיטן, ער האט עס אויספראבירט ווי שטארק ס'איז, איז שוין געשטארבן ארום אפאר הונדערט טויזנט מענטשן, ער האט באשטעלט עפעס צוויי הונדערט און פופציג טויזנט באדי בעגס. צו באגראבן, א קינד האט שוין אויסגענוצט העלפט דערפון, דאס הייסט וואס דא גייט פאר? אונז האמיר א פראבלעם, וואו ווי איך וועל זאגן, ווי איך וועל זאגן, ווי איך האב עס געזאגט אינדערהיים, שטייט נישט מוז זיין אן ארון קודש מיט א ספר תורה, און חוץ פון דעם אין רוב בתי מדרשים איז דער ארון קודש מיטן ספר תורה פארשמירט מיט זרע, אלע חזירים האבן דארטן געטאטשט און געבאדערט און אויב האט מען אים געגעבן אן עליה האט ער נאך אנגעכאפט די תורה און א קיש געטאן אויך, ער האט אויסגעלעקט א יונגל אין בעיסמענט אדער אין טוילעט. און נאכדעם האט געגעבן א קיש פאר די ספר תורה, יוי איז די ספר תורה געווארן גליקליך, פי יאך ווען ס'קען רעדן וואלט עס דיר געזאגט ווי גליקליך ס'איז. יעצט איז דא א פאליסמאן וואס ער האט מיט קאלט בליט געהארגעט א שווארצן מען האט עס געזען יעדער האט געזען אַכט מינוט האט אים דערווארגן מיט די פיס און ער האט ער האט זייער א שלעכטן רעקארד איך הער זאגן ער האט נײַנצן קלעימס קעגן אים נישט יעצט נאר שוין אלץ דאס איז דאך ווער וויל זיין א פאליסמאן פאטראלן די גאסן נאר א משוגענער עניוועי זיין ווייב וויל אים יעצט גט'ן און למעשה קען מען זען די

אהרן טייטלבוים אים געזאגט אין זיין לייב, די צוויי חברה זענען נישט גוט צום, לינקע חברה, זיי האבן קיינמאל נישט געטון גארנישט פארן אייבערשטן, זיי האבן נאר געטון רשעות פאר אלע אידישע קינדער, ארויסגעווארפן, געמאכט די אלע מינע פראגרעמס די טרייפענע, זיי האבן געמאכט די סקולס די טרייפענע, זיי זענען גארנישט ווערד, און מיט דער עולם האט זיך מוזן דאס אויסלערנען, דער עלעגאנטער האט האבן א פראבלעם מיט לייגן אין חרם, קענסט לייגן דיין מאמע די גראבע אין חרם, די וואס האט דיך אריינגעפירט אין תפיסה, דיין טאטן, די זאלסטו לייגן אין חרם, נישט מיך. שעים אן יו, מען רעכנט זיך שוין א לענגערע צייט, ס'זאל שוין ארויסקומען דאס וואס איז ארויסגעקומען די וואך. איך האב געטענה'ט פאר די אלע מענטשן, אונז זעמיר מחיוב מוחה צו זיין, מען שפייט אויפן אייבערשטן, נישט דא ווער ס'זאל פאלגן, ניין דאס וועט גארנישט אויפטון צו וואס דארף מען אויפטון, מען דארף זאגן זיין מיינונג און גיין ווייטער, סאטמאר רב האט אויך נישט קיין סאך אויפגעטון, זיינע אייגענע מענטשן זענען די גרעסטע ציונים, זיי האבן אריינגעברענגט דא די אלע לינקע פאליטישאנס, ער האט געזאגט זיין מיינונג און פארטיג, אבער איך האב געזאגט אזוי, איך בין דאך א מיטגעמאכטער איך האב דאך געפירט א מלחמה, סאטמאר קאקמאר מ'האט געזאגט האסט נישט קיין רב, האסט נישט קיין רבי, וועסט נישט מצליח זיין, האב איך געזאגט איך דארף נישט מצליח זיין, איך דארף זאגן מיין מיינונג, מ'וועט מיך ארויסווארפן, כ'האב נישט האבן וואו צו דאווענען, שוין ברוך השם בין איך דאך פטור פון צו דאווענען, האב איך דאך נישט קיין פראבלעם מיט דעם, איך האב צו זיי גערעדט זייער טמא'נע שפראך, עניוועי, איך מיין צו זאגן פטור פון דאווענען מיט א מנין, עניוועי, לאמיר גיין ווייטער, האב איך אזוי געזאגט די איינציגסטע וועג ווי אונז קען מיר דאס טון איז נעמען צאם צעטלעך פון די עלטערן אז אונז זעמיר נישט צופרידן אז מ'נעמט די געלטער, אונז זעמיר נישט צופרידן מיט וואס מ'טוט מיט אונזערע קינדער, אונז זעמיר נישט צופרידן מיט די לימודים, אונז האמיר אסאך זאכן וואס אונז זעמיר נישט צופרידן, אונז זאג מיר אויס דעם אמת אז העלפט דערפון גייט אוועק פאר ראשי ישיבות אין די טאש, איך האב זיי יעצט אויסגעזאגט דעם אמת, ס'איז דא א מורא'דיגע זאך, מ'הייסט אלע מלמדים זאלן גיין סיינען, און זיי בעטן צוריק דאס געלט, איך האב אויסגעזאגט די גאווערמענט זאל וויסן דעי'ר סקרועינג די טיטשערס, די גאווערמענט האט געזאגט איט קענ'ט בי, זאג איך אים אקעי, לוק אינטו איט, יעצט האבן זיי מיך געקאלט יאפ ווי עסקט וואן פערסאן, ער זעיס יור רייט. א גוטן און א פרייליכן א לעכטיגן שבת און א גוטן געזונטן זומער פאר יעדן.